א גוטן ערב שבת קודש פרשת חקת, דער שיעור די וואך האט צוויי חלקים, יעצט הייבט זיך אן דער ערשטער חלק. כ'האב געוואלט זאגן, עס שטייט אין די גמרא, שטייט אין אלע ספרים, אין מדרש ווערט געברענגט, אם עשית חבילות חבילות של עבירות, אז דו האסט געטון גאנצעטע פעקלעך פון עבירות, עשה כנגדם, זאלסטו טוהן קעגן זיי חבילות חבילות של מצוות, גאנצעטע פעקלעך פון מצוות. א מענטש איז קיינמאל נישט פארפאלן, האסט מכשיל געווען דעם רבים, זאלסטו מאכן צרכי רבים, מען האט גע'גנב'עט מען ווייסט נישט פון וועם מען האט גע'גנב'עט, מאכט מען צרכי רבים, ס'איז א מורא'דיגע זאך מיט וועם וואס מען האט געזינדיגט, מיט דעם טוט מען פאררעכטן. יעצט ס'איז דא א גוי ער הייסט ביל קאסבי ער איז א קאמידיען ער איז שוין אן אלטער גוי פון אכציג ער האט אויכעט ער האט זיך געלאזט וואויל גיין אזוי ווי די אלע זינגערס מיט די אלע קאמידיענס און ער האט אפגעזינדיגט קינדער און האט אפגעזינדיגט מיט דראגס מיט אלקאהאל מען האט אים געכאפט און מען האט אים איינגעזעצט ס'איז געווען דעמאלטס אין די גוישע וועלט ביל קאסבי אזא קאמידיען אזא ביליאנער א שווארצער, ס'איז אנבעליוועבל. עניוועי, די דזשורי האט דעליבערעיטעד נישט קיין סך נאר באלד פופציג שעה. און עטס ווייסט ווען מ'דעליבערעיט מ'לאט נישט אהיים גיין, מ'לאט נישט גיין אין ספעשל האטעלס, מ'זאל זיך נישט קענען דורך שמועסן, מ'וואטשט זיי מ'ברענגט זיי צו עסן, מ'וויל נישט זאל זיך דרייען אין די גאס, סא איט וואס א הארד טעסק. און ס'איז געווען א האנג דזשורי. א האנג דזשורי מיינט אז זיי האבן נישט געקענט מחליט זיין אזוי אדער אזוי. איז מ'גייט אים נאכאמאל ריטרייעלן. נו וואס טוט א גוי אין אזא צייט? קודם מאכט ער זיך א גוטער. עטס געדענקטס ווען דער ספינקער פון בארא פארק האט געהאט זיינע צרות האט ער געזאגט פאר די פעדערל גאווערמענט ער איז א רב ער וועט יעדן זאגן מען טאר נישט לעבן פאלש, ס'א חלק פון די קרעדיט זיי רעכענען זיך פון דעם אז מען רעכנט זיך מיט די גאווערמענט. שוין, זייער פיין. איז ביל קאסבי האט יעצט געאפערט די גאווערמענט קודם אז דעם זומער ביז מ'וועט אים ריטרייעלן וויל ער ארום פארן איבעראל, אזוי ווי ער איז געווען א גרויסער קאמידיען און ער וויל איבעראל פארקויפן אז קינדער זאלן זיך וואטשן און וויאזוי זיי זאלן זיך וואטשן און ווי קלוג זענען די חזירים. מיט דעם וועט ער זיין א ענין פון יעשה בו צרכי רבים און ער האפט אז די רעגירונג וועט אים ווי מען זאגט אביסל מאכן ביליגער, שוואכער, דעם עונש טאמער מ'וועט אים טרעפן גילטי. עניוועי, פארוואס זאג איך עס? איך זאג עס וועגן דעם ווייל איך האלט. אז די אלע וואס זיי האבן מכשיל געווען דעם ציבור אזוי ביטערליך, איך האלט זיי זאלן מאכן צרכי רבים, עטס זאלטס ארום גיין און עטס זאלטס זאגן רבותי מען דארף וואטשן די קינדער, מען זאל רעדן, צו די קינדער אליין וויל איך נישט עטס זאלטס רעדן, עטס זענטס חזירים, אבער צו די עלטערן, צו די טאטעס און צו די מאמעס, זאלטס זאגן יא כ'האב געזינדיגט מיט דיין קינד, ס'טוט מיר לייד, איף דער איז אנלי א וועי דעט איי קען ריטריוו ענד. מאכן עס רעטראעקטיוו אז ס'איז נישט געשען דאס קען מען נישט, אבער אויף אזויפיל אז דו עסט נעמען דיינע געוואלדיגע טיפקייט וויאזוי דו ביסט געקענט האנטן קינדער, אונז האמיר נישט ענקער אידעע, ווען אונז האמיר ענקער אידעע זעמיר אונז קעניג און קראקע, עטס זענטס אזוי קלוג זאלטס אנהייבן ארויסצוגעבן וויאזוי עטס האטס געכאפט קינדער, וואס איז געווען ענקער סיסטעם און האו יו דיד איט. און וויאזוי האט עטס געהייסן די קינדער זאלן ענק ברענגען עפעס און עטס האטס צוגעגעבן נאך א דאלער צו כדומה אויף דעם האט עטס אים אריינגעשטופט אין די מחילה. בי ווערי דזשענערעס צו כלל ישראל און הייבטס אן ארויסצוגעבן ענקערע פיפטי סיקסטי יערס דעט יו ליווט מיט די אלע שייגעץ שטיק און איך האלט אז דאס גייט מאכן א מוראדיגע מאוו פארווערד.

און זאלן זיך אויפשטעלן פיר חזירים און מסביר זיין ווי סליק זיי האבן געארבעט, און זאלן זאגן ווי אר סארי, און די מענטשן זאלן וויסן מען דארף אפהיטן די קינדער, און שאו דעם אלל די וויק פוינטס ווי ס'איז געווען, למשל דער טאטע איז געשטאנען אויבן און ער האט געזאגט הודו לה' אויפן שבת'דיגן נוסח קראו בשמו הודיעו בעמים און אונטן אין בית מדרש. סמעדרעש האבן אויבן מיט אונטן, צו אונטן אין טוילעט האט זיך אריינגעכאפט משה עפשטיין און אריין אין דעם יונגל'ס תחת אריין, פארוואס משה וואס איז דער יונגל דיר שולדיג, ער האט ביי דיר געקויפט א טיקעט אמאל? איך חזיר דו מנוול, און אזוי האבן זיי אלע געטון. סאו ברענג איך ענק דא צו דעם ביל קאסבי. דער גוי פארשטייט שוין אז ער דארף מתקן זיין דעם חטא. ביי אונז איז קיינמאל נישט געשען.
נחום ראזנבערג? סתם א משוגענער. שכוח.

כ'האב געוואלט אנהייבן די וואך דעם שיעור מיט בעטן נאכאמאל לאנדאן עטס זענטס אויף גרויסע צרות, און איך בעט ענק בויעטס א מקווה אפילו ווען עטס האטס נישט צרות עטס זענטס מחויב צו בויען א מקווה, כ'האלט אין איין באקומען די גאנצע צייט טעלעפאן קאלס אז די פרויען באקלאגן זיך און איך פרעג, איך מיין איך שעם מיך דאך נישט צו פרעגן אפן די פרוי, זאג מיר, זאגסט ס'איז זייער זייער שווער, זאג מיר די אמת, גייסטו טאקע יעדן חודש אין מקווה? זאגט זי ניין, כ'קען נישט, כ'האב א שטוב מיט קינדער. רבותי! די געים איז אווער, יו לאסט די געים, פליז נעמטס דעם אלטן אויסגעוועפטן פאדווא פארעווע רב פארעווע, שיקטס אים אויף פענזיע און ס'זאל איבערנעמען א געהעריגע ארגענעזעישן וואס זאלן זיך אריינלאזן און זעהן אז די פרויען זאלן האבן פיינע מקווה'ס. כ'וויל ענק זאגן, ס'איז יעצט דא נאך א זאך, ס'איז געווען קודם כל פאריגע וואך אין אין ענקער געגנט, סטעמפארד היל, איז א קאר שיער אריין געפארן אין מענטשן, יעצט האט דער אייבישטער אראפ געשיקט א סם המוות, מען האט געטראפן בעקטיריע אין דרינקס סאלד ביי יו קעי'ס, דאס איז ענגלאנד'ס טאפ טרי קאפי טשעינס, בי בי סי אינוועסטיגעיטן יעצט די מעשה, דאס איז געווען די זעלבע וואס זיי האבן צוגעהאלפן דעמאלטס מיט די משכב זכר חברה, דאס איז די טעלעוויזשן, זיי האבן געטראפן אז אייז דרינקס פראם סטארבאקס, קעפי נירו, CAFFE, NERO, and COSTA all had traces of this bacteria disease, סאו ס'וועט זיך אריינכאפן באלד אין די אידישע גאסן אויכעט, און נאכדעם וועט זיין מענטשן אום שטארבן וועט יעדער זאגן רבונו של עולם וואו ביסטע? וואס באהאלטסטע דיך? וועט דער אייבערשטער זאגן ליסן, מען רעדט שוין א האלב יאר אויף צו בויען א מקווה און עטס באהאלטס ענק, האט דער אייבערשטער געזאגט השם צילך איך בין אזוי ווי ענקער שאטן, וואס עטס טוטס טו איך אויכעט. יעצט זיבן.

ער האט זיך אנגערופען אז די ריזאלטס אר קאנסערנינג, וואס טייטש מען דארף ווי מען זאגט אריינקוקן אין דעם, ער זאגט דעט דיז שוד נאט בי פרעזענט עט עני לעוועל נעווער מיינד די סיגניפיקענט נאמבער פאונד הי סעד. רבותי איך'ל ענק אזוי לאנג זאגן ביז עטס עטס מיד ווערן צו הערן, אבער ווען דער אייבישטער וועט ענק געבן א פראסק עט עס ענק וויי טוהן. יעצט איך וויל ענק זאגן נאך א מעשה, איך האב אפאר מאל שוין גערעדט וועגן שלמה הערצאג, ס'איז געווען אמאל דער וואס האט געהאט צוטוהן מיט די צלבים, יענקל שרייבער, דער איז געווען ברוגז אויפן רעבן, אויפן דברי יואל פארוואס ער האט אריינגעלאזט בנימין הערש'ן אין א מיידל סקול, ער האט געשריבן צעטלעך אז וואס טוט א איד מיט א לאנגע בארד מיט א ביבער היט צווישן מיידלעך, אויף דעם איז שוין געווארן א היתר אז שלמה הערצאג איז אויכעט צווישן מיידלעך יעצט. דער חינוך פון מיידלעך דארף זיין אז מען דארף רעדן צו די מיידלעך, אז מען הערט ניבול פה דארף מען רעדן, מען דארף זיי זאגן. וויזשניץ אין מאנסי האט אויך געהאט א קלאס פון זייער שווערע מיידלעך, און זיי האבן געהאט פרענדס וואס האבן שוין חתונה געהאט און זיי האבן זיי געוויזן וויאזוי מען האט קינדער, זיי האבן זיי, עס איז געווען ממש א חורבן, מען האט אוועקגעשיקט קינדער, מען האט ארויסגעווארפן קינדער, אבער דאס הייסט נישט קיין חינוך, איך האב דעמאלטס געשריגן וויזשניץ נעמטס אריין מחנכים, מיידלעך, פרויען, און רעדטס מיט די קינדער, זייטס אים מסביר. די שיינקייט און דאס הייליגקייט פון צו האבן קינדער, און נישט די שמוציגקייט. שא. זיי האבן נישט געפאלגט, זיי האבן אפגע'חזיר'ט א גאנצע קלאס קינדער, און רובם ככולם זענען ארויס לתרבות רעות. היינט איז דא דעם מאשקאוויטש, דעם רעבינ'ס טאכטער, וואס זי האלט אין איין איבערבעטן די מיידלעך. זיי האבן נישט מצליח געווען, זיי האבן געטראפן סעקאנד מערידזשעס, גרושות מיט קינדער. ס'איז א צרה אז דו האסט א בית חינוך מוזטו קענען קאנטראלן א קלאס, אז דו האסט א פראבלעם נעם פראפעשענעל העלפ, נעם גויאישע העלפ, די גוים מאר אר לעס קאנטראלן אויכעט די קלאס על כל פנים אין די סקול, יו פיפל דאונט קנאו וואט יור דואינג, עניוועי איז די זעלבע האט יעצט סאטמער, זיי האבן ביי זאליקאן איין שווערע קלאס, האבן זיי גענומען דעם חכם הדורות וואס האט נישט געקענט טרעפן א בית הכסא קלינינג דזשאב אין נייטרא און ער איז געווארן אונזער גאנצער חכם הדור. דערציילט מיר איינער אז מען האט אראפגערופן די אלע מיידלעך, יעדן עקסטער, מען האט זיי אינטעריגעיטעט, מען האט געוואלט וויסן ווער די שיקסע איז, זאגט דער טאטע אז ער האט א קינד וואס איז אזוי תמימות'דיג, זייער א חשוב'ער איד, און זיין טאכטער האט אינגאנצן נישט געוואוסט וואס ער רעדט, פונקט ווי א בחור זאגט מען, יצחק שטערן האט אים געפרעגט ווען ס'ווערט דיר הארט צווישן די פיס און ס'קומט עפעס ארויס ווייסע זאכן, וואס טוסטו דעמאלטס? דער בחור האט אזוי נישט געוואוסט פון וואס ער רעדט. איז געגאנגען דער יצחק שטערן און געזאגט אז ס'וועט מיר נישט ענטפערן וועל איך דיך ארויסווארפן. האט יענער געזאגט אקעי איך ווייס נישט וואס דו רעדסט, איר פארשטייסט וואס דא גייט פאר? האט מען גענומען א תמימות'דיג מיידל וואס זי ווייסט נישט גארנישט, זי ווייסט נישט וואס א וועדזשיינע איז, זי ווייסט נישט וואס קליטעריס איז, זי ווייסט נישט וואס דאדעם איז, שי דאזענט נאו אלל דיס טערמינאלעדזשיס, א אפגעהיטן קינד, דער איד פירט גאר א חשובע שטוב, און ער זאגט שלמה האט מיט איר אזוי גראב גערעדט, ער זאגט די איז אהיימגעקומען קראנק, האב איך געזאגט דעם איד. קאל שוין אפ די טשיילד אביוז, זאגט ער, ניין ער האט מורא שידוכים, זאג איך, ווייסטו וואס, באגראב זיי, דעטס איט. יעצט איך וויל נאכאמאל זאגן פארן עולם, אונז'מער שטערקער פון דעם שייגעץ שלמה הערצאג און ער האט נישט וואס צו זוכן ביי אונז אין די מוסדות, און ער טאר בכלל נישט רעדן מיט קיין מיידלעך, דער רמב"ם זאגט, אז מען טאר נישט שטעלן אפילו משה רבינו, מען טאר נישט שטעלן אויף פרויען א מנהיג א מאן, אפילו משה רבינו טאר מען נישט שטעלן, דער הערצאג איז א מנוול א חזיר פון לאנגע יארן צוריק, און איך רעד כסדר וועגן אים ווייל איך באקום קאמפלעינס קעגן אים, און ס'איז נישט קיין חכמה אויפצושלאגן מיידלעך און נאכדעם זאלן זיי אראפגיין פון וועג, נו וואס האבן זיי געדארפט האבן א חינוך וואלט זיך אין פאבליק סקול אויכעט געווען די זעלבע. ס'איז מורא'דיג ביטער וואס נישט דא צו וועם צו רעדן, איך האלט אלע טאטעס דארפן זיך צאמנעמען און זאגן זאלי קאן אונז וויל מיר האבן א פרוי, כ'האב ענק פארציילט ס'איז געווען אמאל אין פאפא, איך בין געווען אין פאפא מיידל קעמפ א געסט, א געסט מיינט זיי פארדינגען דארטן פאר מענטשן, און איך בין געווען דארט יארן, ויהי היום איז ווען איך בין ארויסגעפארן בין איך אריין צום פאפא רב, כ'האב אים געזאגט איך וויל אייך פרעגן א שאלה, אזא מיידל פארגעסט א טעמפעקס, א מוך שהתקינה לנדתה, ער האט נישט געוואוסט וואס טעמפעקס איז, איך האב אים געזאגט, א מוך שהתקינה לנדתה, צו וועם זאל זי גיין פרעגן צו זי דארף עס האבן, צו ראביי סאמעט? ניין. צו גיין כאפן א היטש ביז אין סוואן לעיק לאזט מען דאך נישט. און וואס זאל אזא מיידל טון, זאל אויסבלוטיגן אז יעדער זאל זען זי בלוטיגט? האט דער רב געזאגט ביסט גערעכט, און מ'האט דעמאלטס אריינגענומען, ס'איז געווען א רעבעצן, זי איז געווען יארן לאנג דארטן, כ'ווייס נישט אפשר איז זי נאך היינט אויך דארטן, איך בין שוין נישט דארטן יארן, זי האט געהייסן רעבעצן פאנעט. און ס'איז געווען ראביי סאמעט האט מיט איר אלעס דורך גערעדט, און זי איז געווען די מעסעדזשער פון ראביי סאמעט, ס'איז געווען מורא'דיג שיין מסודר, ס'דאך אן אומגליק וואס דא גייט פאר, און נעמט מען שלמה הערצאג זאל אויספארשן די מיידלעך ווייל ער וויל כאפן ווער די חזר'טע איז, דו וועסט עניוועי נישט כאפן ווער די חזר'טע איז, וואס דו האסט געטון איז, האסט געמאכט זייער איידלע שיינע פיינע אידישע טעכטער האסטו זיי געמאכט פאר אויסווארפן. ווייל ער האט געפרעגט אזאלכע שאלות, אזוי ווען איך לייג עס ארויף אויפן האטליין שפאר איך צו דעם האטליין, נישט סאקמער גייט עס צושפארן, איך גיי עס צושפארן, ווייל ס'איז נישט נוגע פאר קיינעם וואס דער חזר האט געפרעגט, איך וויל ענק נאכאמאל זאגן, ענקערע מיידלעך זענען אין געפאר, ענד דאונט טינק אדערווייז, שלמה הערצאג טאר נישט רעדן מיט מיידלעך, אז ס'איז דא א פראבלעם דארף מען נעמען מחנכות, ס'איז דא זייער אסאך מחנכות אין די מאדערענע וועלט, ס'איז דא אין די ברייט תורה'דיגע וועלט, ס'איז דא אין די חסידישע וועלט, ס'דא מחנכות וואס פירן סקולס יארן לאנג בתוקפו ביד חזקה. מ'דארף פרעגן וואס אונז קען מיר טון אפצושטעלן די מגיפה, ס'כאפט זיך אמאל אריין א שלעכט מיידל און זי ווייסט פון א פיריעד פון א וסת און זי ווייסט וויאזוי מ'וואוינט און זי ווייסט די אלע זאכן און זי קען אפילו קומען אין סקול זאגן כ'האב געהערט ווי מיין טאטע און מיין מאמע האבן נעכטן געהאט סעקס ווייל כ'האב געהערט זיי האבן געמאכט ע ע ע ע ע. ס'דא אזאלכס אויכעט באט יו העוו טו נאו האו טו קאנטראל דיס. דו כאפסט נישט אן סתם מיידלעך און דו ווילסט געוואויר ווערן פון זיי זאכן הו איט וואז, ביקאויס די סוף גייט זיין דעם ריכטיגן גייסטו נישט טרעפן, און איך וויל בעטן זאלי קאהן דו האסט שוין גענוג צוגרינד געלייגט סאטמאר, דו האסט שוין גענוג צוגרינד געלייגט דיין ישיבה, ברוך השם דער עולם גייט ארויס פון דארט, און דו האסט שוין גענוג רשעות און שלעכטס געטון, אונז וויל מיר דיך בעטן זייער שיין מיט דרך ארץ, ס'קומט יעצט זומער, קיין שום זכר זאל זיך נישט געפינען אויף די פרעמיסעס, קיין שום זכר נישט, און די זעלבע בעט מיר ר' אהרן'ען אויכעט, ער האט דארטן א כולל, ס'איז אלעס זייער פיין, נאר איך האב שוין געזאגט יארן צוריק, דער כולל איז ניס, טאר נישט דארט זיין קיינער, א זכר טאר זיך דארט נישט געפינען, זיי לאזן טאקע נישט אריין פרעמדע, נאר די פאר כולל אינגעלייט. זיי לאזן נישט אריין, איינמאל האט ער מיר געזאגט ער גייט מיך אריינלאזן ווייל איך האב עפעס א שפעטיג דארט ווי איך איך האב א באנגעלאו קעגן איבער, האב איך געזאגט ניין, אויב דו האסט א תקנה אז ס'קומט נישט קיינער, איך בין נישט גרעסער פון משה רבינו, דער רמב"ם זאגט אפילו משה רבינו טאר נישט עובר זיין אויף איסור יחוד, אבער שטעל דיר פאר דער גרויסער משה רבינו וואס האט געקענט רעדן צום אייבערשטן ווען ער וויל, געזען התגלות אלוקות יעדן טאג, קען פארכאפט ווערן מיט א שיקסע, קען פארכאפט ווערן מיט א אידישע טאכטער, דער גרויסער משה רבינו, דער איז נאו טראסט אין די אינדעסטרי, איז במילא איך וויל ענק בעטן זייער שיין, ס'קומט דער זומער, קיינער זוכט נישט קיין צרות, ס'איז א יאר שפעטער פון פאר א יאר, די מיידלעך זענען מער צולאזט, זיי ווייסן אסאך מער ווי זיי האבן געוויסט פאר א יאר, און ס'קומען צו פון אלע שיכטן מיידלעך, און זארגטס ענק ווייניגער פאר די אידן פון רצפת און פון צרפת, ס'איז עניוועי נאר א בלאף די גאנצע זאך. מ'נעמט קיינעם נישט אין מיליטער, ס'איז א פאר טאלער פאר זאלי קאהן, צו איבערלאזן ירושה פאר יענקי בער ער זאל קענען אויסהאלטן די מולדת חוץ וואס ער האט אנגעשוואנגערט, דעטס אלל איט איז, און מ'דארף זיך אריינלייגן דא אין חינוך, מ'דארף פארגעסן פון די אלע שטותים פון די גאנצע וועלט, האסט דיין אייגענע מוסדות, פיר דיינע אייגענע מוסדות, דארפסט נישט אינזין האבן די גאנצע וועלט, דו האסט גענוג א גרויסע מוסד צו פירן מיט גענוג אסאך העדעקס, און מיט גענוג קאראפשן, דו האסט נאך צענדליגע מלמדים וואס מ'דארף זיי ארויסווארפן. און עטס ווייסט ווער דאס איז? איך האלט ענק אין איין זאגן, איך שיק ענק מעסעדזשעס, נישט נאר אויפן האטליין, איך שיק ענק שטילערהייט ווייל איך וויל סוף כל סוף מען זאל ווערן ארויסגעווארפן. דאן זאגט מען עה פגם משפחה פגם משפחה, הערטס אויף מיט די שטותים, איך בעט אז שלמה הערצאג מיט די אלע זכרים זאלן זיך דארטן נישט געפינען, און אפילו לאמיר זאגן ס'איז דארטן דא אן עלעקטרישען דאס און יענץ, ער האט מורא פאר ענק ווייל עטס קענטס אים אויפזאגן, אבער הערצאג האט פאר ענק נישט מורא, ער קען פאנדלען ער קען רעיפן וועמען ער וויל, ס'עט ערשט ארויסקומען צוואנציג יאר ארום ווען די פרוי העט שטארבן, זי העט זיין אויפן טויטן בעט און זי העט זאגן צוואה

געוואוט. א משוגענעם ביל, הערט אויס, א משוגענעם ביל האט ער געוואוט. ער איז א איד און די אידן, ער איז א איד און די אידן האבן ליידער געוואוט פאר דעם אנבעליוועבל ענימעל, א חזר. ער האט געוואוט, ער איז אן אסעמבלימאן אין פאסעיק, האט ער געוואוט וועגן די טרענסדזשענדער ביל וואס דאס איז עי פֿאַרטי סיקס פֿיפֿטי טו אין די קאמיטי. די ביל. וועט צווינגען סקולס אז מ'זאל לאזן יונגלעך און מיידלעך אינעם זעלבן טוילעט. יעצט, די גאנצע ניו דזשערסי אסעמבלי דארף נאך וואוטן צי מ'זאל עס דורכלאזן צי נישט. יעצט, זיין אפיס נומבער איז ניין סעווען טרי טו פאר ניין טרי סיקס סיקס פייוו. אונז דארף מען אים אויפקאלן און פרעגן פארוואס זאלן אינעסענט קינדער זיין מאלעסטעד, ביקאוז אוו דיין משוגענע איקוואליטי לאו, און מען בעט מיר אים אויף פליז ער זאל צוריק ציען עז סון עז פאסיבל, און אז טאמער מען וועט עס נישט צולאזן וועלן אסאך קינדער זיין אפגעהיטן פון די חזיריי. יעצט ער האט שוין אסאך שייגעץטע געוואוט, שוין נישט די ערשטע, ער האט געוואוט וועגן מען זאל זיך קענען לאזן הארגענען טאמער מען איז קראנק, ער טוט. כל דבר אסור, אבער ווער וואוט פאר אים? אידן. יעצט די האמאסעקשועל לאבי, דארט ווי ס'איז געווען די קאמיטי ווי מ'האט געוואוט, ס'איז א ארגענעזעישאן ס'הייסט גארדען סטעיט איקוואליטי, זענען געקומען אין דעם רום, יעדער האט געוואלט אז מ'זאל וואוטן, און זענען געקומען מען דרעסד אין ווימענס קלאודינג, איר הערט ווי מ'האלט היינט? דאס איז אמעריקע, און אזוי די גאנצע וועלט היינט. יעצט די ניו יארק סטעיט סענעט. סעקשאן נײַן עלאוס בויס הו איידענטעפיי עז גערלס טו יוז די ווימענס אר די גערלס רעסטרומס, דאס מיינט די טוילעטס און אויכעט די לאקער רומס דארט ווי מען טוט זיך איבער, שטעל דיר פאר ווי אמעריקע איז שוין געפאלן. יעצט וואס באדערט אונז דאס? ס'באדערט אונז אז אין בית רחל סקול וועט אויך זיין אזוי די לאו, דאס איז אויב ס'ווערט א לאו איז עס א לאו אין גאנץ ניו דזשערזי נאכדעם וועט עס ווערן אין ניו יארק און דא דער קאסאווער דאגי וויל דער עולם זאל פארן אויף ניו דזשערזי. איך ווייס פארוואס, ווייל דארט וועט ער קענען ארום דאגי, ס'איז דא א מענטש וואס האט נישט געוואלט מאכן א געי קעיק פאר די געי חברה, האט ער נאך יעצט צרות, ער איז נאך אין פעדערל קאורט. יעצט די וויזשניצער מיידל סקול און די באבעווער מיידל סקול אין לאנדאן ליידן גרויסע צרות, ווייל מ'האט זיי גענומען פאר די כפרה הינדל אז זיי מוזן אנהייבן צו לערנען טרענסדזשענדער וואס דאס איז, וויאזוי מ'שניידט זיך אראפ די מעשה, וויאזוי מ'מאכט פון די מעשה מאכט מען א לאך, דאס וואס דער זכר האט, די גומי פלייש, דאס שניידט מען אויף און מען פלאנצט עס אריין צו לעבעדיג. דאס אלעס דארף מען לערנען. יו נאט גאנא געט אוט אוו דיס. יעצט זיי זאגן פאר וויזשניץ און פאר באבוב, טאמער זיי לערנען עס נישט, די טרענסדזשענדער, גייט מען צושפארן די סקול אין לאנדן. און נאכדעם וועט קומען בעלז און נאכדעם וועט קומען די אלע אנדערע. ס'איז געווען אן אלטער משוגענער וואס האט זיך געוויינט,, רבותי לאמיר נישט אריינגיין אין קאורט, לאמיר פראטעקטן אידישע קינדער, דאס בין איך געווען, און עטס האטס געלאכט, עטס זענט שטארק, סאקמער קאקמער, וויזשניץ פיזשניץ, און בעלז שמעלז. דער בעלזער רב, דער גראבער אויסגעפאשעטער מניוול, פרעגט אזוי דעם שליח וואס איך האב אריינגעשיקט וועגן תל אביב, פרעגט ער, ער האט א פּול? ער האט עפעס א כח? ניין איך האב נישט קיין כח, דער אייבערשטער האט כח. לאזט איבער א גרויסע אימפעריע, אסאך פלייש גענוג און אסאך בנינים, אבער אן קדושה וטהרה. זעהט אויס אז וואס בעלז רב האט געזאגט אז בעלז וועט זיין א ווינקל פאר תורה און יראת שמים ביז משיח קומט מיינט מען אז אין בעלז אליין וועט זיין נאר א ווינקעלע. אונז האמיר א פראבלעם מיט בחורים וואס גייען אין מיליטער, די דזשענדער לאוס און צו לערנען די זאכן איז פיל פיל ארגער, ווייל דער בחור איז אדער גייט ער אין מיליטער אדער נישט, דא צווינגען זיי ארויף אז דו מוזט עס לערנען אין סקול, און ווי זענען די אלע פריי. קאנטריס וואס זיי זאגן אז מען צווינגט נישט מעביר צו זיין על הדת, די גרעסטע העברת הדת וואס איז דא, מען זאל דאס לערנען מיט יונגלעך און מיט מיידלעך, פוי, ביז יעצט האט מען געוויסט יונגלעך זענען עקסטער, מיידלעך עקסטער, און ממילא איז נישט געווען קיין גאנצע פראבלעם, יעצט מוזן אנהייבן די יונגלעך צו אינוועסטיגעיטן וואס די מיידלעך האבן און די מיידלעך וואס די יונגלעך האבן, ס'איז געווען, ס'איז די ארגסטע זאך דא, בקיצור. דאס איז א סתימת הגולל אויף די הייליגע תורה. קענסט אויפשטעלן א מצבה דערויף און פארטיג. נאר. וואס די נעקסטע עצה איז, וואוינט נישט אין די גרויסע שטעט, סאטמאר רב איז ארום געלאפן, ציונות ציונות האט ער געזאגט, ער האט געפרעגט דעם חזון איש וואס הייסט, דער רמב"ם זאגט דאך אז ווען ס'איז דא מינות וכפירה דארף מען גיין אין וואלד, פרעגט ער דעם חזון איש פארוואס לויפט מען נישט אין וואלד, האט דער חזון איש געזאגט דער וואלד דאס איז די תלמוד תורה'ס און די ישיבות. היינט קען מען שוין דארט אויך נישט לויפן זעהט אויס. ס'פיניש רבותי טראסט מי. אין די מינוט ווען מ'וויל אונטערברענגען די תורה זאגט דער אייבערשטער אויב איך האב נישט די תורה אויף די וועלט ברויך איך נישט קיין אידן אויך נישט און איך ברויך נישט קיינעם און ער האט אראפגענומען זעקס מיליאן און מער מענטשן און האט אראפגענומען צוויי מיליאן קינדער ענד יו וואנא נאו סאמטינג יעצט גייט ער עס נישט מער טוהן ווייל ער האט נישט קיין זעקס מיליאן אידן אראפצונעמען און ער האט נישט קיין צוויי מיליאן קינדער אראפצונעמען. שקויעך בעלזער רב, שקויעך סרול האגער וויזשניצער רבי, און שקויעך סאקמער קאק. מיר אריין אין זיין לייב, נעמטס נאך געלט פון די גאווערמענט און מישטס ענק מיט זיי, און פארטיג. בשעת ווען די קאטאליקן האבן צוריק געשיקט די טשעקס מיט יארן צוריק ווייל מען האט געוואלט פעסן די דזשענדער לאו, זענען די אידן געשטאנען און געכאפט דאס געלט. ס'איז געווען ביי דיר א גאנצער גליק, כאפ עס, וואס גייסטו טון דערמיט? ביסט פיניש. יעצט מען האט זיך ברוך השם גענומען איבער די מנהלות פון די סקולס וואס זיי ווארפן ארויס, עס גייט זיך ענדיגן די באלאני. איז דא יעצט א מעשה אזוי, עס איז דא א מיידעלע וואס איז געגאנגען אין סקול אין בית יעקב אין בית שמש, און די טיטשער האט זי איינגעשפארט, זי איז צוועלף יאר אלט, און די טיטשער האט זי איינגעשפארט פֿינף שעה אינעם קלאזעט, און זי האט איר נישט געגעבן אפילו צו עסן, דאס קינד איז טראמעטייזד, און די סקול הייסט משכנות דעת. יעצט דער חורבן איז אז די מאמע זאגט אז ווען זי איז געקומען איינשרייבן די קינדער, זי האט.

איז למעשה האט מען געהאט געזאגט פאר די מאמען אז קען זיין מען וועט זי נישט אננעמען פארוואס ווייל זי איז פון די עדת המזרח דאס מיינט זי איז פון די ספרדים די רשעות פון כלל ישראל איז אזוי גרויס און מען מוז דערפון רעדן ווייל אויב עטס עט ענק נישט אויסטרעיטענען עט אריינקומען די רבונו של עולם מיט נאך א וועלט מלחמה ער עט ענק אומברענגען וואס איז שולדיג א מיידעל אז זי איז פון עדת המזרח? אונז זעמיר נישט מחוייב פאר זיי? די וואך איז געווען די יארצייט פון לובאוויטשער רבי מנחם מענדל, אונז האמיר אויף אים צאמגערעדט וואס מ'האט אונז אלץ צאמגערעדט אויף אים, אז ער האט געהאט צוטון אין פראנקרייך מיט א גוי'טע און ער האט א קינד און ער האט געבעטן רב וויינבערג מ'זאל עס באהאלטן, עטס געדענקטס מ'האט ארום געשריבן צעטלעך אין סענדז סטריט? דער לובאוויטשער רבי האט באקומען די בריוון און ער האט עס געליינט, און ער האט געזאגט די ראש ישיבה וואס לאזט עס צו, אים וועט מען נאך ארויסטראגן מיט שטעקענעס פון זיין ישיבה, און ס'האט נישט געפעלט אסאך מ'זאל דעם רעבן ארויסטראגן דעם דברי יואל. ס'איז נאר געווען אויף אזוינפיל אז די שווארצע האבן אים געוואלט ארויסטראגן און מ'האט זיך נישט געלאזט. עניוועי, דער ליובאוויטשער רבי האט געזאגט אז יעדער איד דארף האבן א שול, נישט קיין חילוק צו ער איז ערליך צו נישט. ווען איך האב געהאט מיינע צרות, מ'האט מיך ארויסגעווארפן פון שול, האט מיך קרוינהייטס אנגערופן, איר קענט ביי אונז קומען קויפן אן עליה, איר קענט ביי אונז דאווענען. זאג איך, מ'האט דאך מיך געלייגט אין חרם. זאגט ער, אפשר ביי אייך אין ווילימסבורג? ביי אונז אין קרוינהייטס לייגט מען נישט קיין אידן אין חרם, די רבי האט געזאגט אז יעדער יהודי דארף האבן א שול, און אונז שטעל מיר צו שולן פאר ארגערע מענטשן פון אייך, פאר גרעסערע בעל עבירות. זיי האבן געזאגט איר קענט קומען, איך האב א זומער פלאץ, דארט בין איך אויכעט ביי לעבאוויטש, ס'איז דארטן א גראבער דער טייטלבוים, דער וואס איז ארום געגאנגען מכשיל זיין קינדער, ער פארקויפט קאפי, ער פארקויפט. געהאט, וויל נישט זאגן נישט קאפי נאר א מיאוסן נאמען, און ער האט מכשיל געווען הונדערטער קינדער, מען האט אים ארויסגעווארפן פון טאש און אלעס, איך האב דארט א זומער האום, די ערשטע זאך וואס איך טרעף אים צוויי יאר צוריק, ער האט געקויפט דארטן א דירה אויכעט, זאגט ער איך ברענג די ספר תורה און איך וויל נישט זאלסט דאווענען ביי אונז אין שול ווייל איך וויל דיר נישט געבן אן עליה, זאג איך טייטלבוים דו ווייסט איך קען דיין היסטערי, דו ביסט אין מיין קאמפיוטער, פארשטייסט, איך האב אים געווארנט פאר א יאר אז ער וועט קומען, זעץ איך אים איין, און בלי נדר דאס יאר גיי איך אויך אזוי טון, אז ער קומט גייט ער אין דזשעיל. איך האב גענוג אנדערעידזשד בחורים וואס ער האט געטאטשט. עניוועי. סאו יעדער איד דארף האבן א שיל. מען נעמט א מיידל וואס איז פון עדת המזרח און מען ווארפט איר ארויס. איך וויל ענק זאגן דעם אמת. משיח גייט זיין א ספרדי. העהע. שטייט השם מתימן יבוא. דער אייבערשטער גייט קומען. ער איז א ספרדי. משיח. השם מיינט מען דארט משיח. דער אייבערשטער קומט מיט משיח. און איך וויל ענק זאגן נאך א זאך. דער רעפארם מאוומענט מיט די השכלה איז נישט געווען ביי די ספרדים. דער גערער רבי האט געזאגט וועגן דעם זענען זיי נישט געהארגעט געווארן אין ווארלד וואר טו ווייל זיי האבן נישט גערעדט אין א שול. איך האב ענק שוין געזאגט נאך א טעם ווייל ס'איז דא ביי זיי אסאך אחדות. און נאך א טעם וועל איך ענק זאגן ווייל ס'איז נישט געווען קיין השכלה. ס'איז געווען א איד איז געווען א איד. ביסטו געווען א איד? ס'איז נישט געווען אז דו האסט צוגעשטעלט דעם אידישקייט צו דיין טעיסט. האסט געוואלט זיין רעפארם ביסט אוועק געגאנגען ביסט געווארן א שייגעץ האסט נישט אויסגעלערנט אז מען קען דעם אייבערשטנס תורה דרייען זיי האבן נישט געהאט קיין השכלה דאס וואס דו זעהסט ס'דא אזויפיל פרייע צווישן זיי, דאס איז מדינת ישראל שולדיג אגודת ישראל מדינת ישראל זיי האבן דאס געטוהן אבער ביי די חברה איז געווען זייערע זאכן זענען געווען געהאלטן זייער שטרענג ווער איז געווען נאך אזאלכע מסירות נפש ווי די ספרדים וועגן מקווה'ס ס'איז ממש נישט צום גלייבן זיי זענען געקומען אויף ארץ ישראל שוין הונדערט יאר און אלע זייערע חכמים האבן זיי אנגעזאגט זאלסט וואוינען נאר וואו ס'איז דא א ים מ'זאל קענען גיין אין מקווה, ווער היט היינט אפ אין ארץ ישראל די רוב רובם ככולם ווער היט אפ טהרה? די ספרדים, די חילונים, די אשכנזים, די זענען אוועק פון אידישקייט זיי ווייסן נישט וואס א מקווה איז, ווען א כלה גייט אין מקווה ביי זיי קומט די גאנצע שטאט יעדער, טוט זי פרעיזן און עדמייערן אז זי איז א אידישע טאכטער וואס וויל האלטן טהרה. ווען ס'דאס נישט דא, גיבט א שטויס יענעם. און די עדת המזרח גייט עטס ארויסווארפן? אזא בושה! מ'האט געזאגט די מאמע, נע, מ'קען דיך נישט נעמען, דו ביסט עדת המזרח. און אפאר וואכן שפעטער האט מען אויסגענומען דעם קעיס און מ'האט זיי אריינגעשפארט אין א צימער. יעצט האט זיך די גאווערמענט גענומען אויף די חברה. וואו האבן זיי זיך גענומען? מ'גייט אויפהערן אלע תקציבים פאר די רשעים? ברוך השם, אונז ארבעט מיר אסאך וועגן דעם, עטס ווייסט. נישט. איך האב דעמאלטס ווען מען האט זיך געקריגט אין בית שמש, מען האט נישט געוואלט ארייננעמען די ספרדים, האב איך געזאגט פאר די גאווערמענט, ביסטו באלעבאס צו נישט? אויב דו ביסט נישט באלעבאס, שפאר אפ די מדינה, ווייל ס'איז דא אנדערטהאלבן ביליאן אראבער וואס ווילן דיך אונטערברענגען. אויב דו ביסט יא באלעבאס, זאג זיי נאו פאנדינג, לא, אין תקציבים. און דאס טוט מען יעצט. דעמאלטס האט זיך עס אפגעשטעלט. זיי האבן מיר געזאגט דאס האט עס אפגעשטעלט. די זעלבע דא אויכעט בית יעקב, זיי דארפן פאנדינג ס'איז פון אונזערע טעקסעס, אונז וויל מיר אז די ספרדים זאלן יא האבן א סקול, קודם כל זיי זענען נישט ארגער פון די אשכנזים, און סעקאנד אוו אלל לאמיר צעלייגן די זאך, ווען אין סאקמער קאקמער איז דא א בחור א דראפ אאוט וואס טוט ער? ער כאפט א ספרדישע, ארגענטינישע, א ספרדי איז א מינוט. דו דארפסט האבן א מיידל אז זאלסט קענען חתונה האבן מיט איר, זאלסט האבן קינדער, און דו ווארפסט עס ארויס. אויב זיי זענען סוג ב', זענען די אשכנזים סוג ג'. איר זאלט עטס וויסן. די רוב רעפארם מאוומענט האט זיך אנגעהויבן אין דייטשלאנד ביי די אשכנזים. רובם ככולם אינטערמערידזש האט זיך אנגעהויבן ביי די אשכנזים. זיי זיי זאגן, איך קען נישט אהיימברענגען א גוי'טע. איט וויל נאט בי עקסעפטעד אין אווער סאסייעטי. ביי אונז שור מ'עט זי מגייר זיין. מ'האט געמאכט א גיורת פון טראמפ האט מען געמאכט א גיורת. א גויטע ווי אלע גויטעס, זי עסט טריפות, זי מחלל שבת, זי טוט וואס זי וויל, אבער זי איז א גיורת, פארוואס? ווייל א רב האט געכאפט א מאה אלף דאלער צו איר. פאר די ספרדים איז א גיורת טמא וטומאה. כ'האב ענק פארציילט, כ'בין אמאל געווען, כ'האב געמאכט א מקווה אין פלעטבוש. איז עובדיה יוסף געקומען, ס'איז געווען א גיורת וואס זי האט זיך מגייר געווען ווייל זי איז געווען פון פראנקרייך א גויטע, און זי האט ארויסגעהאלפן ביי עובדיה'ן אין שטוב, און זי האט געזען אז א רב איז עפעס א הייליגע זאך, האט זי געוואלט חתונה האבן מיט א איד, איז זי געגאנגען עובדיה האט זיך מגייר געווען נאך אסאך יארן, און זי האט געטראפן א מענטש וואס איז א ביליאנער, ער האט עפעס עקסקלוסיוו פון עפעס פילם פון מואוויס, און ער האט געוואלט מיט איר חתונה האבן, און דער רב. אין שערי ציון האט געזאגט, ביי אונז איז דא א תקנה ווער ס'האט חתונה מיט א גוי'טע מוז פארלאזן אונזער שול, קען נישט ליגן אין אונזער בית החיים. איז געשטאנען עובדיה און ער האט געזאגט, איך קען די גיורת זי איז נישט געווארן א איד פאר געלט, זי איז געווארן א איד ווייל זי האט מיך געזען, און יארן שפעטער האט זי ערשט געטראפן דעם חתן. האבן זיי געזאגט, תקנה איז תקנה, און מ'עט דיך נישט לאזן דא טון וואס דו ווילסט, כאטשיג ר' ראביי רפאל איז א תלמיד פון עובדיה, האט ער געזאגט, ביי אונז גייט דאס נישט, דאס איז קעגן אונזערע קאנסטיטושענס. שרייט עובדיה, וואס וואלט געטון משה רבינו ווען משה רבינו האט חתונה געהאט מיט א גיורת, יעצט לאזט זי נישט דא אריין דאווענען. האבן זיי געזאגט ווי דאונט קעיר, זיי פלעגן זיך דרייען די ספרדים קומען אהיים מיט בויפרענדס איטאליענער, גערלפרענדס איטאליענער, איז געווען א תקנה אין ניינטין טוירטי פייוו האבן אונטערגעשריבן אויף דעם פערציג רבנים, און דער רב ראביי רפאל הררי האט געזאגט פאר עובדיה'ן טו בעד איטס נאט גאנא ווארק אין דיס שול, כאטשיג ער איז געקומען צו פארן עובדיה נאר וועגן די זאך און ער איז צוריק געפארן מיט בזיונות. און איצט האבן מיר א פראבלעם עדות המזרח, עדות המזרח. אברהם יצחק יעקב זענען געווען פון איראק פון בבל, ספרדים זענען געווען. ספרדים און נישט אשכנזים, דאס מואוומענט פון אשכנז האט זיך אנגעהויבן נאך די מלחמות, פריעריגע מלחמות, מען האט אונז ארויס געווארפן פון ארץ ישראל ביים ערשטן חורבן בית המקדש, מען האט אונז געטראגן איבער גאנץ יוראפ, און ביים צווייטן בית המקדש, און מ'האט אינטערמעריט מיט אסאך גוי'טעס, ס'איז געווען אן אלטע קראנקהייט, ווען עזרא סופר האט געדארפט ארויפברענגען די אידן פון בבל האט ער נישט געוואלט נאר ווער ס'לאט איבער די גוי'אישע ווייבער, רבותי דאונט אנדערעסטימעיט די ספרדים, השם מתימן יבוא. יעצט זאגט מיר איינער, יא דו וואלסט אבער נישט גענומען א ספרדישע, כ'מיין פאר דיין משפחה, זאג איך, איך וואלט יא גענומען, איך נעם נאר נישט א ספרדישע ווייל ס'איז אנדערע מנהגים און מ'דארף זיך אנהייבן צוצוגעוואוינען, מיט אנדערע ווערטער, איך האלט אז א ווילימסבורגער מיט א מאנרא איז זיך משדך איז אויך נישט גוט ווייל ס'איז צוויי אנדערע וועלטן. דער האט א קלאוזד מיינד חינוך ער האט נישט געזען אזויפיל תערובות און שמוץ. דער פון מאנרא, דער פון ווילימסבורג ווייסט פונקטליך וויפיל דדים א פרוי האט ער קען עס זען. ס'איז נישט גוט אז מ'איז זיך משדך די גרויסע שטעט מיט די פארמאכטע שטעט. פאר דעם האט משה רבינו אנגעזאגט די מרגלים אז זאלן זיך אומקוקן הבמחנים אם במבצרים צו מ'לעבט מיט א אופען מיינד צו מיט א קלאוזד מיינד. איט דזשאסט דאזענט ווארק גוד טוגעדער. ס'איז נישט די ספרדישקייט וואס א מענטש וויל נישט, ס'איז די פאקט איז איטס א איטס א דיפרענט סעט אפ, ס'איז א דיפרענט רעלידזשען, זיי עסן רייז, זיי האבן אן אנדערע הברה. איך קען א אינגערמאן, א חבר מיינע האט געלערנט אין סענדז סטריט, ער זאגט מיר ער האט חתונה געהאט מיט א תולדות אהרן, און ס'איז געווען א גאנצע זאך מיט די הברה, ווייל ער האט גערעדט ברוך און זי האט געזאגט ברוך, די סוף איז געווען אז אלע קינדער זענען דארט אין דר'ערד. קענען נישט דאווענען, זענען נישט ערליך, מען קען נישט קומען אין א שטוב, מען הערט ווי דער טאטע זאגט בא רוך און די מאמע זאגט בא רוך, און דאס האב איך געשריגן צום סקולענער רבי'ן יארן צוריק, ער נעמט ספרדישע קינדער אין זיינע אשכנזישע מוסדות און ער לערנט זיי אויס צו בענטשן און זאגן דאווענען אויף זיין נוסח, שטעל דיך פאר די קינד קומט אהיים ביים בענטשן, דער טאטע הייבט אן בא רוך אתה און ער הייבט אן ברוך אתה און די אלע פאלן אוועק, באט עניוועי דאס איז צו א לאנגער שמועס איך גיי נישט אריין יעצט אין דעם. די אונטערשטע שורה איז, די גאווערמענט האט זיך גענומען, כ'האב זיי געזאגט, אויב דו קענסט נישט קאנטראלן די פאר פארכעס אין בית שמש, האו דו יו עקספעקט טו קאנטראל וואן ענד א האלף ביליאן אראבס? און זיי האבן אנגעהויבן צו עפענען די אויגן. כ'האב געזאגט פאר ענקער פרעסטידזש איז דאס נישט גוט. עניוועי, יעצט העמיר גיין ווייטער. יעצט, איך וויל נישט נעמען קיין סטענד, איך ווייס נישט, דער הילל וויינבערגער, דער מילך קעסטל רב, זיין זון איז געשטארבן אזוי פלוצלינג, ער הייסט פנחס, בן הרב הגאון הצדיק הלל וויינבערגער, הלל שייגעץ רשע תיפח נפשו, עניוועי, כ'האב געוואלט זאגן ווען מען זאגט ער האט געהאט א הארץ אטאק פארשטיי איך, מען זאגט גארנישט, מען זאגט נאר אז ער איז געווען אן איידעם ביי שלמה יענקל יאזעפאוויטש אַכט און דרײַסיק יאר, הי נעבעך דידנט געט אפ דיס מארנינג, נעבעך דידנט געט אפ דיס מארנינג, וואט א דזשאוק, איך מיין אז די אלע אנדערע וואס זענען געשטארבן. פון אוו דראגס זענען אויך דידנט נעבעך געט אפ דיס מארנינג סאו האמער דריי ביז יעצט האמער א פערדן וואס איז סאפעקעיטעד אין די קאר קען זיין ער איז אויך געווען אויף דראגס היינט גלייבן מיר שוין אלעס רבותי דער הילל רשע איז א רשע און ער איז געגאנגען ער לאט שוחטים שעכטן אן קבלה ער לאט טוהן וואס מען קען ער האט ארויס געווארפן אסאך שוחטים ווייל זיי האבן נישט געוואלט געבן פראדאקשן ער האט געשטעלט א משגיח אויף די פלייש און ער איז נישט געווען דארטן און יענער איז בסך הכל א שוחט און יענער האט אלעס גע'כשר'ט. הילל רשע, גיי דו אויך אין דר'ערד, דו האסט א חרבן געטוהן פאר כלל ישראל, און דו האסט אויכעט אונטערגעשריבן אויף מיר, א גרויסן שכוח, דו קענסט דאך מיך אפילו נישט, דו גייסט אונטערשרייבן? איך קען דיך אדער יא הילל רשע? פונקט ווי די רבנים זענען געווען אלעמאל אייביג פארכאפט אין זנות, מען האט נישט געזאגט אז ס'איז געווען, מען האט געזאגט ס'איז נישט אמת, ס'איז נישט אמת, יעצט יעדן רב'ס א זוהן, צו יעדער רב, צו יעדן רב'ס א טאכטער וואס ס'עט שטארבן פון דראגס, העט מען זאגן אה קארבן מאנאקסייד.

א רב אין דר'ערד ליגן. איך נעם נישט קיין סטענד. איך זאג נאר איף די לאו אוו עוורידזש איז רייט און מען האט באגראבן דרײַ פון דראגס קען זיין ער איז אויך פון דראגס און קען זיין יענער אין די קאר וואס זיין ווייב האט אים געטראפן טויט איז אויך פון דראגס. יעצט קאלט מיך אפ א רב און ער פרעגט מיך זאג מיר הרב נחום ס'איז געווען דרײַ טויטע די וואך? זאג איך אים ס'איז געווען דרײַ טויטע וואדא'ס און צוויי ספייקעס. ס'דא איינער וואס ער איז געגאנגען וויזיטן זיין ווייב, זי ארבעט דארטן ביי א זאל פון חתונות, מ'האט אים געטראפן טויט אין די קאר, און נאכדעם איז דא נאך איינער, דעם וויינבערגער הילל רשע'ס זון, פרעגט ער מיך קען מען עפעס טון צו דעם, זאג איך אים זיכער קען מען, עטס האלטס נישט ביים טון גארנישט, אז די גאווערמענט וואלט געבן א פאנד פון א מיליאן דאלער מ'זאל עדיוקעיטן דעם עולם, העט יעדער אנגעהויבן זיך שלאגן איך וויל כאפן איך וויל כאפן, דער פאשעראנער חזיר ס'געווען א סיסטעם אז מ'זאל מאכן ס'זאל נישט זיין אזויפיל שווערע קארבן מאנאקסייד אין וויליאמסבורג. מען צודעקן די הייוועי מיט א דאך, די גאנצע עקספרעסוועי, און מען טוט קאנטראלן ווי ס'זאל ארויסגיין. האט פאשערן רב געזאגט, ניין, ער וויל אזויפיל מיליאנען, ער וויל אזויפיל. האט די גאווערמענט געזאגט, שטופטס ענק אלע אריין די מיליאנען אין תחת און איך געב ענק גארנישט. און יעדער פגר'ט אויס. עטס ווייסט וויפיל קענסער פעישענטס ס'דא וועגן דעם? כ'האב א חבר, ער האט געוואוינט דארטן אויף. די הייוועי וויליאמסבורג סטריט איסט. זיין ווייב האט געמפל'ט יעדע יאר, האט איר א דאקטער געזאגט, אפשר וועגן די קארבן מאנאקסייד, זי האט אוועקגעמופט אויף מאנסי און זי האט יעדעס יאר א בעיבי, יעדער רב העט קומען איך וויל כאפן דאס געלט, ממילא איך וויל נישט מיט ענק האנדלען, שטעלטס ענק אויפן קאפ אליינס, די עיקר איז חינוך, ווייל דער גוי האט אויך דעם פראבלעם, ער האט נאך א גרעסערן פראבלעם ווייל ער האט נישט קיין תורה, דעסוועגן דאך פירן זיי זיך אויף העלפוועי דיסענט אין די פאבליק סקולס, און די עיקר איז דארף. סייקייטריסט און סייקאלעדזשיסט, אלע חדרים, און דעמאלטס העט מען אזויפיל קענען אויפטוהן אז מ'עט צוגיין צום עולם מיט א חינוך פוינט אוו וויו, נישט מיט א רשעות פוינט אוו וויו, און ס'עט פארן א מחיה. ס'איז דא אין, כ'מיין ס'איז וואן הונדערט און טווענטי עיט סטריט ערגעץ דארט אין די בראנקס, דארט לעבן ווי מים חיים איז, דארט איז געווען אמאל סין סיטי האט עס געהייסן, מ'האט נישט געקענט דורך גיין בייטאג, זיבעצן זונות זאלן נישט ארויף פאלן אויף דיר, און די סוף איז געווען.

פארגעלערנט אביסל של"ה הקדוש, דער אנדער אביסל חובת הלבבות, אז שאפראנער רב האט נאכגעזאגט פאר בחורים זאכן פון של"ה הקדוש, איז געגאנגען דער נתן יוסף, דער אויסגעפליקטער הינט, האט ער געזאגט פארן רבי'ן, ער לערנט קבלה מיט די בחורים, קבלה לערנט ער, שוין דאס איז עס, יעצט ווילט עטס וויסן וויאזוי מען קען פארעכטן.

היינט, מסתמא שלאגן זיך דארט אפאר מענטשן וואס האבן געקויפט לאנד אדער הייזער, איז ממילא ווערט עס א נושא. און א פלא פון א זאך, משה שטערנבוך, דער וואס האט מתיר געווען צו גראבן דא, ער אסר'ט אז מען זאל גראבן אין אומאן. כ'קען נישט פארשטיין וואס די קאמען דענאמינעיטער איז פון דעם. ס'איז א דזשאוק, די גאנצע זאך איז היינט א דזשאוק, פאליטיקס און די אלע זקנים. אין ברסלב שרייבן אויך אונטער אז מען טאר נישט. און דעמאלטס ווען לייבי פישער האט געטראפן דארטן ביינער, דארט ווי מען האט געבויעט די שול, האט מען געמאכט א שווייג. עניוועי, נאכדעם איז דא נאך א זאך, טרעף מיך דא א ירושלימ'ער אינגערמאן, און ער זאגט ער ווייסט אז די דין תורה'ס זענען געווארן אסאך בעסער ווי אמאל. פרעג איך אים פארוואס, זאגט ער ווייל בית דין פלעגט סטראשען יעדן מ'עט דיך לייגן אין חרם, און יעדער לאכט זיי זאגן אה אזוי ווי מען האט געלייגט נחום ראזענבערג אין חרם הייסט אה. און יעדער לאכט זיך אויס. און ממילא מען לאכט זיך אויס, האט בית דין זיך גענומען צו פסק'ענען מער ערנסטער א דין תורה, אז זיי קענען מער נישט סטראשען דעם בעל דין, ער העט נישט קומען זיי לייגן חרם, זיי לייגן חרם, אזוי ווי נחום ראזענבערג, פעלט אים ברוך השם גארנישט, און שוין, זי זאגט אים, ער האט איצט געטון א גוטע ארבעט, זיך נישט געלאזט פון די שקצים, גוט, זיי האבן דאך מיך נישט געוואלט אונטערברענגן, זיי האבן געוואלט אונטערברענגן דעם גאנצן מאוומענט, אז מען זאל מעגן טאטשן קינדער, ס'זאל ווייטער זיין הפקר פרי פאר אלל.

קומט צו יענעם איז אנדערש, און זיי האבן געהאט א גוד ריזען פאר דעט. יעצט כ'האב אים געוואלט זאגן, כ'האב געטראפן דא א בחור, זאגט ער מיר אז אין מירון דרייען זיך צוויי עטיאפישע בחורים וואס זיי גלעטן יעדן דעם פנים, הויעכע חברה, לעיזער בערלאנד'ס חברה, די נענע נחמן חברה, נישט לעיזער בערלאנד'ס נאר נענע נחמן חברה, און יעדער ווייסט דאך נחום ראזענבערג'ס ווי מ'זאגט א טיערי, מ'הייבט אן ביים שטערן, מ'געט א גלעט ביז מ'קומט אן צום בויך. אזוי ווי דער אין לאנדן דער בעלזער מנהל, און נאכדעם קומט מען אן צום פופיק, קיצור איינער האט אויף אים גענומען שרייען זיך די חזר קומען גראד דער נ נ נחמן האט מען, און זיי האבן אנגעהויבן צו טשעפען מיט אים, און דאס גייט זיין דער סוף, סוף גייט זיין אז אונז וועלן נישט אויסלערנען אונזערע קינדער, און זיי פאלן פאר וויקטימס פאר משוגעים, דער וואס האט געמאכט נ נ נ ישראל אודעסער איז געווען א משוגענער. ער איז געווען געהעריג אין א מעד האוז און מ'האט אים ארויסגענומען ווייל דעמאלטס האבן זיי געוואלט אויפבויען א קלאב, אין ברסלב איז דאך דא צענליגע רעבעס האבן זיך אויך געוואלט אויפבויען א רעב, אבער די מען קעם אוט פראם א מעד האוז און ער האט געהאט א פתק וואס ר' נחמן האט אים געשיקט פון הימל. כ'האף ער האט נישט גענוצט דואר ישראל ווייל דאן איז עס נישט כשר. און מען האט געמאכט א גאנצע מאוומענט, אלע משוגעים זענען מיט זיי, אלע זענען זיי דראג עדיקטס, דראנק און דראג עדיקטס, און מען ליידט פון זיי גרויסע צרות אין מירון, און מען קען גארנישט טון, ווייל דער רבי נחמן האט דאך אונז געלאזט צוואה, האט אונז געלאזט צוואה אז ער וועט ארויסנעמען פון גיהנום, איך ווייס, ער וועט אריינטראגן אין גיהנום, איך בין שוין נישט זיכער וואו מען האלט, אריינטראגן אין גיהנום איז אויך א גרויסע מדריגה. ס'איז געווען די מעשה אז ר' מאיר האט געזאגט אז ער וועט נעמען זיין רעבן אלישע בן אבויה און ווען ער וועט שטארבן וועט ער אים אריינטראגן אין גיהנום. ס'איז אויך א מדריגה, מען דרייט זיך אין כף הקלע. יעצט לאט מיך דא א בחור הערן אז איצעלע פימפ האט מאלעסטעט א בחור אין מיר'ע ישיבה, ניין איצעלע פימפ'ס זון אברומי. ער באלאנגט נישט אין די ישיבה, זיצט א גאנצן טאג אין ירושלים און דרייט זיך, און ער האט מאלעסטעט א חתן, דער חתן האט מורא געהאט חתונה צו האבן, הי קרעקט דאון ביפאר הי גאט מעריד, איצעלע שכוח, יעצט ווייס איך פארוואס דו האסט ארויסגעלייגט א חרם, יו העד אלל די ריזענס טו דא איט. ווייל דו ווילסט פראטעקטן דיין אברהמעלען דעם חזר. און נאכדעם זאגט מיר דא איינער, און לאט מיך הערן א טעיפ, אז ביי מאיר קאזלאווער אין בארא פארק אויף פיפטי פיפט און טוועלווט האט מען מאלעסטעט ביטערליך א בחור, ווער? לייביש, לייביש קאזלאווער, ער ארבעט אין מושב זקינים מיט דעם סטראזשניצער'ס איידעם, און דער בחור איז חרוב קראנק, ער גייט אויף מעדיקעישאן, און זיי באצאלן אביסל די געלט, און דער בחור איז חרוב קראנק. קאזלאווער, דער עיקר איז ס'זאל זיין א מקווה דארט ערגעץ אין יוקרעין ווי דו האסט מיך געשלעפט, און נאך א זאך איז די עיקר איז אז מ'זאל נישט טראגן אויפן עירוב. אזעלכע שמוציאנס די גאנצע רעבישע משפחה, ס'איז דאך אנבעליוועבל. און דער בחור זאגט מיר, איך איך לאז דיך הערן דעם טעיפ, און ער געט עס מיר אויך. שטארק, ווייל ער וויל זייער שטארק אז דער עולם זאל וויסן אז לייביש איז אויך א חזיר, גראדע האט איינער ארויסגעגעבן איך ווייס נישט ווי קראנט ס'איז, אז זיין ברודער האט אים מאלעסטעד, דער וואס האט די שול אויף ניינטינט עוועניו, און לייביש וואוינט אין ווילימסבורג, בקיצור ס'איז א שטאט פון חזירים, אלע רבנים זענען חזירים, און אצינד שטייט עס פארוואס דער קאזלובער האט נישט געוואלט ס'זאל ארויסקומען די אלע צרות. איז דא יעצט, איך האב גערעדט וועגן פאפא מקווה, זאגט מיר איינער אז ער פלעגט דארט גיין, מען פלעגט אים מאלעסטן דארטן, ער דארף יעצט גיין חתונה און ער ווייסט נישט וויאזוי חתונה צו, זאג איך איך האב דאך גערעדט מיטן פאפא רב'לע, איך האב אים געהאט אויפן האטליין, ער איז נישט פאפא רב'לע, ער איז די קאזינס מיטן פאפא רב'לע, למעשה זאגט ער מיר ס'איז טאקע אסאך בעסער געווארן, מען נעמט מער קער, אבער ס'איז א גרויסע פראבלעם, ס'איז אפן א גאנצן טאג, מען קען פאר א פינף שקל אריינגיין, רבותי געטס מיר נאך א יאר צוויי, עט עטס זען ווער נאך רבנים זענען דא אינוואלווד. סא דער קאזלובער איז זאלי קאהנ'ס מחותן, ער האט מיך אמאל געשלעפט ערגעץ אין אוקריינע איך זאל בויען א מקווה, איך בין דארט געווען, איך האב געבויעט, ס'איז נישט פאר אים, איך מיין אז ס'איז געווען אין טשערנאוויץ, איך בין נישט זיכער, אבער ס'איז אלץ חזירים שבבני חזירים, איז דא דא א בחור וואס ער זאגט מיר ער גייט חתונה האבן, דא גייט ער פאר טערעפי יעדע וואך, און ער ווייסט נישט וואס צו טון, ער גייט אויף אמעריקע, ווי, ווער, וואס און ווען, האב איך אים געזאגט ס'איז גוט אז דו פרעגסט מיך, איך וועל דיר זאגן ווי צו גיין, ווען צו גיין, וואס צו גיין, און זאלסט מאכן זיכער אז דו גייסט. גראד ווען דו קומסט אהיים יעצט אויף ניו יארק חתונה צו האבן, ווייל עט די ענד אוו די דעי אז דו טוסט נישט טון עסטו האבן א גרויסן דורכפאל, יו קען קרעק אפ אנדער די חופה, זאגט ער ער ווייסט ער האט א חבר דעט קרעקט אפ אין די יחוד שטיבל, א איד זאגט כ'האב אריינגעלייגט צען יאר פון מיין לעבן כ'האב געבויעט אן עמפייער, געבויעט א א ביזנעס, איך האב אריינגעלייגט צען יאר פון מיין לעבן, ס'זאל ארויסקומען אז די רבנים זענען געפערליכע חזירים, פיגס, און די שענסטע, קאזלאוו. הע הע, איי וואודענט בעליוו דיס, און ער זאגט מיר ער איז געווען ביים קאזלאווער, ער האט מיך געלאזט הערן א טעיפ ווי ער רעדט מיט אים צוואנציג מינוט, און דער קאזלאווער האט אים געזאגט אזוי, כ'קען דיר נישט העלפן, כ'ווייס דיר נישט וואס צו העלפן, דו שייגעץ, דו רשע, בוי נישט קיין מקוואות אין יוקרעין, און נעם דאס געלט און געב פאר דעם בחור, דו רשע מרושע וואס דו ביסט, נאר ער זאגט אים, מ'קען הערן ווי ער זאגט אים. איין זאך בעט איך דיך, צו נחום ראזנבערג זאל די מעשה נישט אנקומען, ווייל ווען נישט בין איך פיניש. דו ביסט פיניש, ס'איז אנגעקומען, ס'איז אנגעקומען, און כ'וועל מאכן זיכער אז דער בחור וועט גיין פאר העלפ און מיט דיך איינזעצן. אלרייט, יו וויל סי. יעצט לויף צו דיין מחותן זאלי קאהן און זאג אים ווען דו ווילסט שטיל צו מאכן נחום געב ארויס נאך א חרם. אינטערעסאנט דו האסט נישט אונטערגעשריבן דעם חרם דיך האט מען נישט געבעטן, אה, האסט אויך געמעגט אונטערשרייבן, וואלסט אויך געווען א פול. אזוי ווי אלע רבנים, און נאכדעם האט ער א ריקארדינג ווי ער דערציילט עס פארן קאסובער דאגי, קאסובער דאגי זאגט כ'האב מיך שוין אפגעבריהט גענוג, כ'וויל נישט וויסן ווער איר זענט, כ'וויל נישט וויסן ווער יענער איז, גייטס אוועק פון מיר, דער קאסובער דאגי, טענק יו דאגי, און נאכדעם האט ער ווי ער רעדט מיט זיין ברודער און מיט אים, מיט דעם וואס האט אים געטאטשט, לייביש'ן, און זיי זאגן אים צו מ'עט אים געבן העלפ און מ'געט אים העלפ, דער בחור איז קריפלט פאר לייף, ס'אזוי ווי לאמיר זאגן האסט גענומען דעם בחור האסט אים אפגעשניטן א פיס. ער קען ליידן אזא קאפ, אזא שטעקן, א שטאלצן, אבער דאס מיינט ער איז געזונט? דאס מיינט ער איז נארמאל? דאס מיינט אז דו האסט נישט געקענט האלטן דיין נערווע ביי דיר? האסטו יענעם געהארגעט? האסט געדארפט אפשניידן דיין נערווע? ניין, ניין, דו מוזט האבן קאזלאווער אייניקלעך. יעצט דא אין מאה שערים טרעף איך די וואס האבן געלערנט אין סקווערע חדר אין לונדון, זיי זאגן אז דער מנהל איז טאקע א חזיר, ער האט דעם געטאטשט, יענעם געטאטשט, ער זאגט ער האט מיך געטאטשט, ניין, יעדער, קיינער, שעמט זיך שוין נישט היינט, יעדער זאגט אויס די גאנצע זאך. ממש א שרעק וואס דא גייט פאר. און נאכדעם זאגט מיר איינער. אז דעם בעלזער מנהל מיט יענקי פירער, די בעלזער מנהל אין לאנדן, ס'איז אלעס אמת וצדק. ער זאגט מיר, דו מיינסט אז דער בעלזער רב איז דיינס א ידיד? דער בעלזער רב האט דיך אין בוידעם, ער וויל נאר אז ס'זאל זיין כבוד בית בעלז, אדער דען דעט אינטערעסירט אים נישט קיין אידישקייט. זאגט ער, ער אליין איז אריין צו אים, ער האט אים פארציילט, איז אריין צו אים. זאגט ער, דער רב האט אים נישט אויסגעהערט, געמאכט ווי ער הערט אים נישט. זאגט ער, דאס וואס מ'האט נישט צוגעלאזט צום רב די עלף עדות, דאס האט דער רב נישט צוגעלאזט. א פיש אז ס'שטינקט, שטינקט עס פון קאפ. בין זייער אנטוישט וואס בעלזער יונגעלייט זאגן אויפן בעלזער רב. זיי זאגן אז ווילאנג ער האט נישט קיין מורא געהאט פאר נחום ראזענבערג האט ער נישט געטון גארנישט, יעצט האט ער אביסל מורא וואטשט ער וויפיל ער טוט. מען טאר נישט אים אזויפיל צורעדן אז ס'וועט זיין א שרעק. ער זאגט מיר דא א בחור א מורא'דיגע זאך, ער זאגט אים האט מען מאלעסטעד, ער קען נישט, הי קענט בעיר די פעין. ער מוטשעט זיך, ער גייט פאר העלפ, דער איין טאג איז ער געשטאנען אין א מקווה און געזעהן אין סקווערע מקווה אין ירושלים, ער האט געזעהן ווי צוויי אינגעלייט דרייען זיך די בארד ביים שאוער, דערווייל האבן זיי געקוקט יעדן איינעם צו ער איז געמל'עט, אבער זיי האבן באמערקט ס'איז אריינגעקומען א שיינער זיסער בחור און זיי האבן ביידע געווארט אויף אים, און ער האט באמערקט ווי איינער איז צוגעגאנגען דארט ווי יענער בחור איז געווען, ער געט א קוק צו ס'איז דא זייף דארט, און דער בחור איז אים ארויף דאס בלוט אין פנים ווייל ער האט געוואוסט וואס מ'האט מיט אים געטון, האט ער אנגעהויבן צו שרייען שקצים גייטס ארויס פון דאנעט. קולות האט געמאכט הייסט, ער זאגט אז מען האט זיך נישט געקענט אזוי שנעל אנטון ווי די צוויי האבן זיך אנגעטון און זיי האבן דיסעפיערט, זאגט ער א דאנק פאר אייך ר' נחום, איך הער אייך אויס, איך וואלט קיינמאל נישט געהאט קיין גאטס דאס צו טון ווען נישט איר לערנט אונז אויס דאס. אבער אונז האבן אנגעטראפן א מענטש וואס ער איז נעבעך א וויקטים א געליטענער, רבותי, מען האט שוין אפגעטון דעם חורבן. ס'איז שוין געהארגעט געווארן זעקס מיליאן אידן, יעצט ווילטס עטס נאכאמאל אזא חורבן? דער שומר אמונים ברענגט אין זיין ספר אז דאס איז געקומען וועגן דעם ווייל מ'האט נישט אבאכט געגעבן און מ'האט געלאזט טשעפענען קינדער, זאגט ער. ביודעי ומכירי קאמינא. איך ווייס מ'האט זיך ביי מיר אויסגערעדט דאס הארץ און מ'האט אים געוואלט אומברענגען, מ'האט געוואלט זיין גאנצע שיטה אומברענגען, און זעט אויס דער עולם וויל נאך א וועלט מלחמה, דער אייבערשטער זאל נאכאמאל די וועלט אומברענגען. אין ענגלאנד איז דא א מנהג אז מען דינגט ארויס אזאלכע פאבליק סווימינג פולס מיט השגחה, ס'איז זייער פיין, איך האב נישט קיין שום טענות, נאר איך באקום יעדעס יאר קאלס שכוח ר' נחום איר האט אונז אויסגעלערנט, איין אינגל נאכגעלאפן א צווייטן, איינעם האט מען געטראפן אין א טוילעט מיט א צווייטן, זאלסט פארשטיין אז די סווימינג פול איז די זעלבע ווי די מקווה, פונקט ווי אין די מקווה איז א קינד נישט סעיף איז אין סווימינג פול איז ער אויך נישט סעיף, אנלעס מען געבט זייער שטארק אבאכט. און דאס וואס ער גייט מיט א בעדינג סוט מיינט גארנישט ווייל יענעמס הענט קען אריין קריכן צווישן בעדינג סוט און דעם תחת אדער צווישן דעם בעדינג סוט און דעם פיפיק, אמאל ציט ער אים אראפ אביסל דעם בעדינג סוט און זיין פיפיק איז שוין לאנג אינדרויסן און ער טוט וואס מען טאר נישט. וואסער, מים איז מצמיחין כל מיני תענוג, וואסער איז מעורר תאווה, ס'קען זיך גוט שטופן אין וואסער, און איך באקום כסדר קאלס יעדעס יאר, ברוך השם איר האט אונז גוט אויסגעלערנט, ס'געווען אן אינצידענט אהער און אהין, רבותי. איז נאטינג ראנג אז מ'גייט שווימען, באט ס'דארף זיין צוויי השגחות, איינס איז פון א לייסענסד לייף גארד, און דאס צווייטע דארף זיין א השגחה פון א מלמד ער זאל אובאכט געבן אויף צניעות, און נאכדעם אין די לאקערס טרעפט מען זיך, אמאל טרעפט זיך דארט צוויי אינגלעך אין לאקערס, ס'איז אזוי ווי אין די מקווה, בקיצור די זעלבע דרעק און די זעלבע חזעריי אין די מקווה, יעצט ווען מ'זאל וואטשן אין די מקווה אזוי ווי מ'וואטשט ביים סווימינג פול וואלט גוט געווען. איז בעט איך יעדן איינעם אז מען זאל זייער שטארק אובאכט געבן און מען זאל זיך נישט צו צולאזן, קינדער דארפן זיין סעיף, מען מעג טאקע גיין אביסל אויף וועקעישאן, מען מעג טאקע גיין אביסל שווימען, ס'איז נאטינג ראנג, און די זעלבע איז אויך אין די קעמפס, אין די קעמפס איז איבעראל דא סווימינג פולס, דארף זיין זייער קעירפול וואס מען טוט, איז אויך דא אין מאנסי מענטשן וואס האבן פרייוועט סווימינג פולס, דארף מען וויסן אז ס'איז מורא'דיג וויכטיג אז מען זאל וואטשן קינדער וואס זיי קומען פון די פרעמד. יעצט אין חודש תמוז תשע"ז האט ארויסגעגעבן הרב מרדכי חיים וואלקאוויטש, וואס ער איז דער ראש ישיבה און דער רב פון די חסידי גער אין אראד, דארט איז זייער הייס, איז זאגט ער אז מ'האט מחליט געווען אז מ'טאר נישט האבן א סווימינג פול אין די הייזער, סיי פאר זיך אליינס, און סיי מ'זאל נישט פארדינגען פאר אנדערע, און די וואס האבן עס יא אויפגעשטעלט זאלן עס צו צונעמען. די סווימינג פולס זיי זענען די קליינע וואס זענען געמאכט פאר קינדער זאלן האבן דרייסיג צענטימעטער הויעך די וואסער דרייסיג צענטימעטער דאס איז צוועלף אינטשעס און מען זאל רעדן מיט די בתי חינוך וויאזוי מען זאל זיך באנוצן מיט דעם סא עס דארף זיין השגחה איבעראל. טשאקוזי זאל מען נישט מאכן אין קיין שום הויז ווייל ס'איז זייער נישט קיין צניעות'דיגע זאך אפילו די וואס זיי פארדינגען פאר אנדערע זאלן עס נישט בויען. יעצט די וואס פארדינגען הייזער א גאנץ יאר און אויך בין הזמנים זאלן זייער שטארק אובאכט געבן אז זיי האבן א געוואלדיגע אחריות אז מ'זאל נישט אריינברענגען קיין נישט געווינטשענע עלעמענטן אין אונזער שטאט ווייל אונז האמער א וועג פון חינוך און זיי זאלן עס חלילה נישט צוברעכן. די אלע וואס זיי פארדינגען זאלן עדווערטייזן אין צוויי צייטונגען אדער אין המודיע אדער אין מידע ערד. געהאט אז ער וויל נישט מען זאל עדווערטייזן אין די פרייע צייטונגען. זייער א שיינע זאך, האב הנאה, אזוי דארף זיין איבעראל. ס'דא מענטשן וואס פארדינגען זייער באנגעלאוס אויפן זומער, דארף מען אויך זייער שטארק וויסן פאר וועם ברענג איך, פארדינג איך עס, און וועם, וואסערע עלעמענט ברענג איך אריין. יעצט, כ'האב געוואלט זאגן אז דער טוביה חטא זונטאג מאנטאג איז דאך אינגאנצן. ער האט דאך שוין אויסגעוועפט. וויל ענק ווייזן ווי כשר זיין הכשר איז. בקיצור, ס'איז געקומען צו אים דער שר אורי אריאל, געקומען א וויזיט צום הויפט פון די עדה החרדית, צו דעם אויסגעוועפטן טובי' חוטא. ער האט אים אויפגענומען מיטן גרעסטן כבוד, און נאכדעם האט ער אים נאך געגעבן א מתנה, און ער שרייבט אים לכבוד, למעלת כבוד מר אורי אריאל, מוגש בזה לאות הכרה עבור פועלו, לכשרות העופות בארץ ישראל בברכה והצלחה יצחק טובי' ווייס. יעצט איך וויל ענק פרעגן, פעיקערס פאפערס בלאפערס וואס האט עטס אלע רבנים אוועק געמאכט פאר ענקערע פארשטינקענע קנאות, ווי זענט עטס? עטס מעגטס עס יא טוהן? ס'איז אנבעליוועבל! נישט צום גלייבן ווי ווייט אונז זעמיר געפאלן און געזינקען. יעצט איך זעה אויף די קליפס אז דער שייגעץ דער גראמער דער שווארץ. דער וואס האט מכשיל געווען אסאך אסאך קינדער, מען האט אים פון איבעראל ארויסגעווארפן, איך זעה אז ער איז ווייטער א בדחן אויף חתונות. און די סאטמארע תורה ויראה נוצט אים פאר א תקנה פעקעדזש, מען גיבט אים צו אלס א בדחן. שוין, אז דער עולם האלט ביי גארנישט, געזונטערהייט, ווען ער טרעפט אין דיין קינד קום נישט וויינען צו מיר. יעצט קומט זומער זייער אסאך מענטשן ווערן אווער היעטעד. יעצט איך בין נישט קיין דאקטער נאר. איך ליין וואס איינער האט אריין געשריבן אז כדי מען זאל קענען זעהן צו ס'איז א סטראוק צו נישט זאל מען אים הייסן טוהן געוויסע זאכן ווייל עטס ווייסט ביי סטראוק יעדע סקונדע וואס מען קומט שפעטער אין האספיטעל איז א גרויסע פראבלעם. איז כדי מ'זאל וויסן צו עס איז א סטראוק צו נישט, די ערשטע זאך דארף מען אים בעטן ער זאל לאכן, סמייל, די צווייטע זאך דארף מען אים בעטן ער זאל זאגן, ער זאל רעדן גרינגע סענטענסעס אזוי ווי טשיקן זופ צו כדומה, נאכדעם דארף מען אים זאגן ער אדער זי זאל אויפהייבן ביידע הענט, טאמער זעסטו אז אין איינע פון די זאכן איז עס א פראבלעם זאלסטו גראד גראד וויסן אז ער האט א סטראוק און מ'דארף אים שוין אריינפירן צו די נענטסטע האספיטאל. יעצט די רבנים דא אין ארץ ישראל. האבן ערנסטע פראבלעמען מיט הילל וויינבערג'ס דרשות, זיי זאגן ער האט גערעדט צאם אויף רבנים, ס'איז שקר אלעס וואס דא גייט פאר, און זענען מורא'דיג אנגעבייזט אויף אים. יעצט קאלן זיי נעבעך אלע ארום איינער דעם צווייטן, זעסט? דער אייבערשטער האט אים צוגענומען זיין זון פנחס. ווייסט, הילל, ביסט טאקע געטריי פאר די פארטיי, פאר די בעלאוני פארטיי, אבער דו דארפסט נאך אלץ וואטשן דיין לענגוויטש, ס'דאך דא רבנים וואס זענען ווי מ'זאגט ערליכע מענטשן דא, און זיי קענען זייער מצב. און זיי טרייען צו טוהן די בעסט. סאו יעצט זאגן זיי קוק אהער ער האט אויף אונז צאמגערעדט דא האסטע טעיק קעיר אוו יור אוין גארביטש. יעצט מענדעלע האט געסנעפט נעבעך ער האט גענומען ער האט געמאכט דעם זיך ארויסגעשניטן א האלב מאגן און יעצט רעדט ער נעבעך משוגענע זאכן פאר די חסידים עטס וועטס נאך ליידן פון מער אנדערע זאכן ער האט געסנעפט נעבעך ער האט געהאט איין גוטע תאווה וואס איז געגאנגען א מחיה ער האט גע. פרעסן וויפיל ס'לאזט זיך אריין אין אים, און יעצט אז מ'האט אים דאס צוגענומען איז ער משוגע געווארן. כ'וויל בעטן די אלע וויזשניצע חסידים זאלן זייער זייער שטארק וואטשן, ווייל וואס ער זאגט טענה'ט גארנישט, ער איז נעבעך א קראנקער, א נערוון קראנקער משוגענער, און עס וואלט זייער שטארק וויכטיג געווען אז מ'זאל זיך אפלאזן פון אים, ווייל טאמער נישט גייט זיין אן אומגליק, ער העט נאך וועלן וואוינען מיט ענקערע פרויען אויכעט, ווייל טאמער איז ער נעבעך צודרייט. קען ער דאס אויך פארלאנגען. איך בעט יעדער זאל וויסן וואס דא גייט פאר, און יעדער זאל וויסן אז ער איז אויף צרות. ער האט זיך אויך גענומען רייכערן ציגרעטלעך, און ער האט אנגעהויבן צו וויינען, ס'איז א סימן אז די נערוון פילן ארבעט נישט, מען דארף אים אריינפירן אדער ארויספירן עכ"פ פון צווישן דעם עולם ווייל ס'עט זיין א בזיון גדול. כ'האב געוואלט אויכעט רעדן. זייער וויכטיג, איך האב ענק שוין געזאגט, די רעבעס מיט זייערע מנהגים, זיי זענען געווען זייער גרויס, אבער עט די ענד אוו די דעי דאס איז נאר א הנהגה פאר זיך, דאס איז נישט קיין הנהגה לדורות, זיי דערציילן עפעס א לאנגע מעשה באריכות, איינער פון די גרויסע צדיקים, און ער האט געדארפט חתונה מאכן א טאכטער, צו א זון, און די חתונה האט געדארפט זיין לאמיר זאגן מיטוואך, דינסטאג זאגט ער מחותן מען מאכט היינט ביינאכט חתונה. סא פארוואס ווייל ער זעהט אין הימל עפעס אז דער זיידע, די אלע באלאוני איז קעגן הלכות נידה, כ'ווייס נישט וועלכער חזיר אדער וועלכער מניוול אבער וועלכער נישט תלמיד חכם האט די אלע מעשות אויסגעטראפן זענען נישט באגלייבט כי הוא זה נישט, אבער כ'וויל נישט יעצט אריינגיין אין דעם, כ'וויל אריינגיין אז אפילו ווען די כלה האט זיך בעצם שוין גע'טובל'ט איז אויכעט דא הלכה'דיגע פראבלעמען, וכל שכן נאך אז זי האט זיך נישט גע'טובל'ט נאך איז זי דאך א נידה. ס'איז צרות. עניוועי, איך וויל ענק זאגן, די אלע באלאוני סטאריס איז דאך אזוי פול אוו באלאוני. איך האלט אז די גאנצע מצוה טאנץ א נאכט פריער, דאס איז אויכעט קעגן די הלכה. טובל ונושא דארף זיך גיין ציילן זיבן נקיים. ס'איז אזויפיל באלאוני וויפיל ס'ליגט אין די אלע מנהגים. און ס'איז געווען אונזערע גרויסע צדיקים, למשל דער הייליגער ישמח משה האט געשאלטן ווער ס'וועט מאכן א מצוה טאנץ, מיט אנדערע זאכן, ר' מאטעלע האט געמאכט א מצוה טאנץ, און דער מסדר קידושין איז געווען דער איהעלער, דער ישמח משה איז געווען זיין זיידע, דעם נעקסטן טאג האט ער געכאפט א הארץ אטאק, ס'איז נישט קיין דזשאוקס די זאכן, מ'דארף זיך אפלאזן פון די שטותים און צוריק גיין צו די הלכה. יעצט ס'איז דא נאך כמה וכמה מעשות, למשל ווען דער קדושת ציון האט זיך משדך געווען מיט מילוואקער, דער מילוואקער איז געווען א זון פון ר' לייבעלע טווערסקי פונעם הארנאסטייפלער וואס ער איז געווען א זון פונעם גרויסן הארנאסטייפלער פון ר' מאטעלע איז למעשה איז געווען אזוי דער קדושת ציון האט בשום אופן נישט געוואלט קיין חתן מאל און דארטן אין זייער געגנט איז עס געווען איינגעפירט אז מען מאכט יא בקיצור מען האט זיך ארום געקריגט א גאנצע נאכט און אזוי ווי עס איז געווען אינדערפרי האט זיך אנגערופן דער קדושת ציון געבט א קוק ארויס מחותן פון די פענסטער עט עטס זעהן עס איז שוין טאג מען קען שוין נישט מאכן יעצט גארנישט עניוועי. און די זעלבע איז אויך געווען ווען דער סאטמאר רבי זכר צדיק לברכה דער דברי יואל איז געווען דער אפוטרופוס פון די יסומים פון ר' מצח אהרן און ס'איז געווען דער מחותן איז דארטן געווען דער ר' פיניעלע אוסטילער און דער רבי האט בשום אופן נישט געלאזט מען זאל מאכן א חתן מאהל און מען האט זיך א גאנצע נאכט געקריגט און אינדערפרי זאגט דער סאטמאר רב פאר ר' פיניעלע אוסטילער ס'איז שוין פיניש די געים איז אווער ס'איז שוין בייטאג. יעצט איז דא נאך א זאך דער קארלינער האט געמאכט יעצט א מצוה טאנץ און האט אריינגענומען די כלה צום טאנץ. כ'האב שוין געזאגט, די גאנצע מצוה טאנץ איז זייער א הויעכע בחינה פאר גרויסע צדיקים, פאר אונז איז דאס דער פראסטסטער מנהג וואס איז דא, א כלה זיצט, יעדער קוקט אויף איר, האו לאקי שי איז, האו לאקי דער חתן איז ער פאונד, סאטש עי ביוטיפול כלה, יעדער זיצט אין די הויזן און רייבט זיך ארום, פוי, וויאזוי מעג מען דאס טון, איז דא אזאלכע וואס זיי לייגן ארויף א אזא טיכל. איך האב געהערט אמאל ווי דער טאהשער רבי האט געזאגט פאר איינעם, ער האט געזאגט ער וויל מאכן מיט אזא טיכל, זאגט דער רבי פאר יעדן הסתכלות אסירה וואס א מענטש וועט נישט צוקוקן, זאלסטו וויסן ער וועט האבן בעסערע קינדער, דאס האב איך אליין געהערט ווי ער זאגט אים, פארשטייסט? יעצט, מען האט געמאכט, די כלה זעצט זיך אריין מיט די מחותנת'טעס און דער חתן גייט זיצן ביי די כלה, ס'איז אמאל נישט געווען, איך האב געפרעגט אלטע אידן, דער חתן איז געזעסן ווי דער חתן, יעצט, איך געב מורא'דיג קרעדיט פאר. ר' חנא האלפרין פון לאנדן, ער האט מקיים געווען כיצד מרקדין לפני הכלה, נישט קיין גארטל נישט גארנישט, ער האט נישט אנגערירט, ער איז געשטאנען פאר די כלה פינעף פיס אוועק און געטאנצט א מחיה, ס'איז אזא שיינער מנהג דאס, און קען זיין אזוי געווען ארידזשינעל די מנהג, נאר מ'איז געווארן חזירים האט מען זיך גענענטערט נאך און נאך און נאך, אונז האמיר גענוג צרות אין דעם גאנצן מצוה טאנץ, ס'איז גענוג פראבלעמען, אפילו דאס אויסרופן איז אויך א פראבלעם, איך ווייס ס'איז דא א גרויסער צדיק אין ירושלים, ער לעבט שוין נישט. ער האט נישט געלאזט מען זאל אויסרופן. מען האט אויסגערופן יעמוד מי שירצה. פארוואס? ווייל איינמאל האט מען איינעם נישט אויסגערופן וויאזוי ער האט געוואלט איז ער אזוי באליידיגט געווארן אז ס'האט צושטערט די גאנצע חתונה. פאר איינעם זאגסטו הרב הגאון הצדיק און פאר אן אנדערן זאגסטו נישט אזוי. עניוועי, חוץ פון דעם איז די תערובות מיט אלעם ס'איז שמוץ. ס'איז זנות מיט שמוץ. מי יתן רבנים זאלן דאס מבטל זיין. ווילסט מאכן זנות גיי אריין אין בעדרום און טו וואס דו דארפסט. עניוועי, איז געקומען דער קארלינער רבי און האט געמאכט נאך א פירצה. ער האט אריינגענומען די כלה צו טאנצן אינאיינעם מיטן חתן און מיטן מחותן, און ס'איז געווארן א גאנצע טאנץ ווי די כלה טאנצט ארום. דאס איז נישט וואס א מצוה טאנץ וואס אלל אבאוט. ס'איז געווען אז די כלה איז איידל, צניעות'דיג, און דער רב וואס ער טאנצט, טאנצט נישט ארום איר אז זי זאל מוזן כסדר זיך ארומדרייען און לויז מאכן דעם גארטל, און ס'איז געווען געמאכט אז די כלה זאל, ווי מ'זאגט, מען זאל טאנצן פאר איר דעם שטריק צי נישט ווייס איך נישט ווער ס'האט דאס איינגעפירט דאס וואס מען כאפט אן ענד דעטס וואט איט וואס אלל אבאוט אבער נישט אז די כלה זאל גיין טאנצן אין פראנט פון מענער שטייט כיצד מרקדין לפני הכלה ס'שטייט נישט כיצד הכלה מרקדת לפני האנשים ס'איז די גרעסטע מנוולות און יעדער ברעכט אריין א שטיקל א געיט יעצט כ'האב שוין געזען אן אנדערע חתונה קארלינער חתונה איז דא א קליפ ווי אלע מחותנים מ'טאנצט אינאיינעם מיט די כלה. באלד אזוי ווי מען געבט א קיש פארן חתן פארן מצוה טאנץ טוט מען קישן די כלה אויך, ס'עט זיין א געקישעכץ מיט אלעם, מען דארף מאכן א זיפער אז די כלה זאל קענען אויפזיפערן דעם גרויסן ווייסן גאון, מען זאל קענען צוקומען נאנט, מען זאל קענען מאכן חיבוק ונישוק אויך מיט איר, רבותי הערטס אויף די אלע מנהגים, זיבעציג פראצענט פון אלע מעשה ביכלעך איז ליגנט און ס'איז קעגן יעדע הלכה און דו טארסט נישט גלייבן גארנישט, און אפילו די אלע עניינים פון די מצוה טאנץ און פון חתן מאלס. אין וויזשניץ אין סקווער דאס געווען הייליג ביי ישמח משה דאס געווען זנות אביזרייהו דגילוי עריות ער האט פארשאלטן ווער סגייט צו אזא פלאץ איז לאמיר צוריק גיין צום שלחן ערוך ס'האט א איד געפרעגט אמאל דעם סאטמאר רב זכרונו לברכה האט אים געפרעגט אז ער געדענקט אז דער קדושת יום טוב איז געשלאפן אין די סוכה שמיני עצרת. געהערט. האט ער געפרעגט דעם רעבען פארוואס ער טוט נישט אזוי, זאגט ער, אז מיינע זיידעס זענען גרויסע צדיקים, זיי האבן געוואוסט וואס זיי טוען, היינט אונז ווייסט מען נישט די אלע מנהגים, גייען מיר צוריק צום שלחן ערוך, לאמיר זיך צוריק קערן צום שלחן ערוך. סאו, די כלה האט אזא לאנגע גאון וואס שלעפט זיך אויף דער ערד, איז טאמער האט זי נאר געדארפט שטיין און קוקן ווי יענער טאנצט איז זייער גוט, היינט אז זי דארף מיטטאנצן דארף מען מאכן אביסל קורצער די גאון, ווייל זי קען זיך איבערקערן אויף איר אייגענעם גאון. ס'איז על פי הלכה אסור אז א פרוי זאל טאנצן פאר מענער און מענער זאלן צוקוקן, עט מען אנהייבן די שכינה שכינה די אלע באלאוניס קען מען נישט, די גמרא זאגט אז ס'איז געווען אן אמורא וואס האט גענומען די כלה אויף די אקסל האט מען אים געפרעגט רבי וויאזוי מעג מען דאס טון האט ער געזאגט ס'איז גלייך ביי מיר אזוי ווי א האלץ, איז ווען איינער האלט א פרוי אין די האנט עספעשעלי נאך א כלה נאך א יונגע אזא סוויטהארט און ביי אים איז דאס אזוי ווי צו האלטן א האלץ דער מעג. אבער ביי אונז איז דאס נישט דא, טראסט מי, נאובאדי איז אין די בחינה היינט. יעצט בכלל וועגן די ענינים פון חתונות, מען טרעפט יעדן טאג אויף נייע משונה'דיגע צודרייטע מנהגים וואס דאס איז נישט אויסגעהאלטן נישט על פי מענטשליכקייט און נישט על פי תורה. קודם, מען נעמט דעם חתן צו טאנצן, יעדער ראש ישיבה מוז מיט אים טאנצן, דרייען זיך חליפות זיבן מאל ארום, ער ווערט דיזי, ער ווערט. פארשמאכט, ער מוז האפקען מיט די בחורים, ער ווערט אנגעשוויצט, ער ווערט, ער פארלירט די כוחות, ער דארף דאך ביינאכט גיין וואוינען מיט א פרוי, שכבת זרע איז דאך דער כח הגוף, מען מוז האבן כח צו דעם, מאכט מען אים ער זאל זיין ווארן אוט, און נאכדעם קען ער אהיים גיין א טויטערהייט. יעצט למעשה איז דא נאך א זאך, אמאל איז א חתן געווען אן איידלער א ירא שמים, און די כלה אויך, און ס'איז אים געווען מורא'דיג שווער ער זאל צוגיין טאנצן מיט א מיידל, ער האט דאך געוואוסט ביז יעצט אז ער האט נישט געטארט האבן צוטון מיט קיין פרויען, נו אלל אוו א סאדען זאגט מען אים גיי טאנץ אין פאבליק, איז ער צוגעגאנגען און געגעבן א טאנץ א האלבע מינוט און דאס איז שוין געווען דער גאנצער גליק און מ'איז אהיימגעגאנגען העפי ענד דעי ליווד העפילי עווער עפטער. היינט. איז עס א גאנצע אן אנדערע בחינה. קודם מוז מען אויסזאגן גאנץ אשת חיל. איך האלט אז מען זאל אויסזאגן גאנץ קהלת מיט איכה אויכעט. ס'איז מורא'דיג. יעצט, און פון דעם איז געווארן א גאנצער מנהג אז מען טאנצט שוין מיט די כלה אינאיינעם אויכעט. די כלה קומט אריין אין די רינג. אנבעליוועבל וואס דא גייט פאר. און די אלע צדיקים וואס האבן דאס איינגעפירט.

קומזיץ, דא זיצן צוואנציג בחורים וואס האבן שוין געווארפן אן אויג אויף איר, שוין דריי יאר זענען שוין אויסגעגאנגען מיט איר, ס'איז לעבעדיג, עניוועי, למעשה די ניגון אשת חיל דאס איז פון א מאדייאר פון א אונגארישע לאוו סאנג, איך לייג ארויף א שטיקל מען זאל קענען הערן, ווער ס'קען אונגאריש וועט קענען הערן וואס דא טוט זיך, און דאס נוצט מען ביי די מצוה טאנץ, און מיט דעם גייט מען אהיים און מען הייבט אן א הייליג לעבן.

יעצט מענטשן וועלן זאגן, ס'שטייט קחו לכם מזמרת הארץ, נעמטס פון די זמירות פון די גוים, ס'איז געווען צדיקים, דער הייליגער קאלובער האט גענומען פון די גוים סאל א קאקאש מאר, זיי האבן דאס אויסגעוואשן און אויסגעארבעט, אזוי ווי די אידישע שפראך, בעיסיקלי אידיש איז דייטש, וואס א חילוק פארוואס טאר מען נישט רעדן דייטש, צו אין אמעריקע טאר מען נישט רעדן ענגליש, ס'איז דאך די זעלבע שפראך אידיש. נאר די צדיקים האבן עס דירעקט משנה געווען און זיי האבן ארויסגענומען די טומאה דערפון און אריינגעלייגט א קדושה, און דאס איז וואס די שפראך איז וואס אונז נוצן מיר אלע יארן, סא בקיצור איז טוט מען יעצט די זעלבע אויכעט, אז מען זאגט מען דארף נעמען גויאישע ניגונים, shame on you all. יעצט כ'האב אויך געוואלט מסביר זיין, מען טאנצט אזוי לאנג מיט די כלה און די כלה טאנצט מיט, ס'איז א אמת'דיגע ווי מען זאגט א טאנץ, א מצוה טאנץ, אן עבירה טאנץ.

יעצט אויכעט די מצוה טאנץ ברענגט נאך א מורא'דיגע זאך, שטעל דיר פאר, דער חתן טאנצט ווי משוגע, די כלה טאנצט ווי משוגע, און שטינקען אוועק ווי א נבילה ביידע, און זיי דארפן צוזאמזעצן די צוויי נבילות די שטינקעדיגע, און ווייל די מאמע וויל אזוי, און די מחותנת'טע וויל אזוי, יעצט קענט'ס זיך די האול ניין יארדס, נו, מ'קען דאך נישט זיצן אין אזא געשטינקעכץ. ברענגט מען מיט וועש און ס'איז דא א שאוער סיי פארן חתן און סיי פאר די כלה, איך האף אז זיי נעמען עקסטער א שאוער, איך ווייס נישט איך קען מיך שוין נישט אויס אין דעם, אבער לאמיר זאגן אז זיי נעמען עקסטער א שאוער, און אויף דעם ווארט דער עולם א האלבע שעה, און ממילא האלט מען אן די מצוה טאנץ, סאו די אלע זאכן, די ווילדע משוגענע טאנצן, און די אלע זאכן וואס ס'ברענגט צו די נייע מנהגים, ס'איז א שרעק וואס ס'גייט פאר און אז טאמער מען וועט נישט אפשטעלן די אלע משוגענע מנהגים עט עס נאך ווערן א חסידות אויך אזוי ווי דער קארלינער רבי משוגענער מטורף נעמט אריין די כלה האט מען אים פארגעהאלטן האט ער געזאגט אז ביים פריעריגן קארלינער איז אויך אזוי געווען כ'האב געוואלט זאגן קארלינער רבי די ערשטע מערידזש וואס איר האט געהאט האט זיך אויסגעלאזט ווייל מ'האט אויף אייך געזאגט אז איר האט געוואלט וואוינען אזוי ווי א משכב זכר'ניק. און דאס איז געווען אין אלע ניו יארק טיימס איר קענט עס ליינען סאו אפשר מ'זאל ארויסנעמען די אלטע צייטונג און זאגן אז ס'א קארלינער מנהג אז מען זאל וואוינען מיט מיטן ווייב שלא כדרכו און נישט כדרכו הערט אויף מיט די זאכן רבותי לאזטס ענק נישט פארפירן פון די רעבעס. און יעצט איז געווען א לעיקוואודער בחור וואס מען זאגט ער האט א חבר א סאלדזשער ער האט מיטגעטראגן בולעטס ס'איז מסתם די זעלבע מעשה געוואלט שווערצן אביסל פאר דעם צאלט מען גרויס געלט. יו נאו, פון די בעלאוני זענען מיר דאך אונז זאט, אקעי? ער איז געווען פון פאר פסח איז ער געווען אין דזשעיל אין אוקריינע און אין רוסלאנד, און מ'האט אים יעצט אהיימגעשיקט און ער דאנקט יעדן איינעם אז מ'האט מתפלל געווען פאר אים, הער אויף די בעלאוני, ליסען, טרייד די לאק, איט דידנט גאו טו בעד. יעצט לעיקוואוד האט עס געהאלטן פאר א סוד, פארוואס? ווייל דער בחור דארף דאך טוהן די מעדזשיק ווארד, שידוך! עניוועי, כ'וויל ענק זאגן, איך בין דא אין ארץ ישראל, דא רעדט מען צווישן די שורות, איך הער די פאליטישאנס רעדן אז ס'דא עפעס א גרויסער גביר, ער געט מיליאנער דאלער, עפעס צוויי דריי פיר מיליאן דאלער, זלמן לייב גייט ארויפפארן אויף פראנקרייך, ער גייט דאס אויפפיקן, דאס האט צוטון מיט די מדינה, די מדינה געט נפש בנפש, זיי געבן מיליאנען מ'זאל זיך קומען דא באזעצן, און. למעשה איז זלמן לייב וויל אונז איינרעדן אז ער טוט דאס לשם שמים און ער פארט ראטעווען, ער ראטעוועט נישט, ער טראגט זיי ארויף אויף ארץ ישראל, איטס מאטש ווארס, איך האב שוין געזאגט, אין פראנקרייך איז נישט געווען קיין אטעק דווקא אויף א איד, מ'האט פאר גוים אויכעט געמאכט די זעלבע צרות, אין בעלזשום האט מען אויך געמאכט די זעלבע צרות פאר גוים, ס'איז דא אן אטעק ווייל די אראבערס האבן זיך צעלאזט, און די זעלבע אראבערס זענען דא אין ארץ ישראל אויכעט, עטס זאלטס וויסן, עטס ווייסט נישט וואס דא טוט זיך. יעצט איז דא ביי די גרעניץ פון סיריע און ס'טוט זיך איבעראל אין גאנץ ארץ ישראל, מ'האט שוין געלייגט נאך דאומס ווייל זיי האלטן אז די אראבער האבן אזויפיל, זיי האבן הונדערטער, זיי האבן טויזענטער מיסלס אריינגעלייגט אויף ארץ ישראל ארום די גרעניץ ארום און ארום. און איך זאג פארן עולם, רבותי, זאליקא. איז א טיכטיגער מענטש, ער טוט עס נישט בתום לבבו, ער ווייסט וואס ער טוט, ער קריגט דא געלט, ער מאכט א נייע זאך, איינער פון דעם רעבינ'ס משפחה איז געווארן א חייל, דער צווייטער גייט ארויפפירן מענטשן אויף ארץ ישראל. זאליק, איך וויל דיר עפעס זאגן, דארפסט נישט גיין אויף פראנקרייך שנארן געלט, נעם דיין עולם, טראג ארויף טויזנט אידן אויף ארץ ישראל, וועסטו באקומען דעם שענסטן לאנד אין ארץ ישראל, מען לאזט זיך קאסטן, יעצט זאג, יעדער לויפט אוועק פון דא, יעדער ווייסט ס'איז נישט קיין נארמאל פלאץ, ס'איז איינגעשטעלט יעדע מינוט מיטן לעבן. דער עולם כאפט נישט וואס מיין מלחמה איז, מיין מלחמה איז נישט אויף די פעדאפיילס, א פעדאפייל? העי, אונז קען מיר זיי איינזעצן, אונזער מלחמה זענען די ראבייס, די רבנים, ימח שמם וזכרם. כ'וויל איר זאלט הערן א מעשה וואס איז געשען יעצט אין סענפארד פלארידע.

רבותי, זאגטס אלע רבנים זאלן גיין אין דר'ערד, אלע זאלן גיין אין דר'ערד, ווייל זיי זענען דאפלט, זיי זענען די וואס האבן געבעקט די פעדעפייעלס, און יעצט זעה איך אז זיי זענען דער חזר אליין. ברוך מאטכע, עז פאר עז איי נאו, האט נישט אימפרעגנעטעט קיין מיידל פון פופצן, און אונז ווייס מיר אז יחיאל בראנער האט אויך נישט אימפרעגנעטעט א מיידל פון פופצן, אבער בעסער געזאגט אונז ווייס מיר נישט אז יא. קוקטס די רבנים וואסערע גאטס זיי האבן, שעים אן דעם אלל, דעי שוד בי עשעימד אוו דעיר סעלווס. נאך אסאך אויסטשעקן ווער דער רב איז, ווייל ער איז א שווארצער, בין איך געוואויר געווארן אז ער איז נישט קיין היימישער רב, ער איז א מעסיעניק רב, מעסיעניק מיינט משיח, זיי זאגן אז יאשקע איז משיח. יעצט וואס איך וויל זאגן איז, זעהט אויס אז דאס ווארט ראביי האט אים אזוי צו צושפילט דעם פיפיק, אז ער האט זיך נישט געקענט צוריקהאלטן, ס'איז שמיה גרים, דאס ווארט ראביי הרג'ט אוועק מענטשן. און דא קענט עטס אויך זעהן אז ס'איז אלעס אינסעסט, ס'איז משפחה, דעי נאו איטש אדער, פארקערט די מאמע איז פון דזשעמעיקע, קען זיין ער האט געוואלט מאכן נאך א פרעזידענט באראק אבאמא, די מאמע איז פון דזשעמעיקע, זי האט אים איבערגעלאזט דא ביים ראביי, ווייל דא איז די חינוך בעסער, מסתם בעסער ווי אין דזשעמעיקע, על כל פנים קוק וואס ער האט געטוהן, רבונו של עולם אין וואסערע סאסייעטי אונז לעב מיר, ווי שוד בי עשעימד אוו אווערסעלווס. יעצט, סקווער האט ארויסגעגעבן אזא צעטל, איך ווייס נישט וויפיל אמת ס'ליגט, אז דער רבי האט מודיע געווען אז אזוי ווי מ'האט אים געטוישט דאס הארץ, ס'דאך געווען א רשע מרושע, מעג מען שוין מאכן עקסטרע מניינים שחרית ביום השבת קודש, יעצט צי דאס איז ווייל ער איז געווען פארדראגט, מ'האט אים געגעבן אביסל מעדיקעישן פאר די אפערעישן האט ער דאס געזאגט, צי ער האט אנערקענט אז ער איז א רשע און א שייגעץ און ער האלט אויף כלל ישראל אויף געלט וואס זיין טאטע האט נישט באצאלט. זיין טאטע האט נישט באצאלט די חובות, מען האט עס אים נאכגעווארפן אין קבר, ווייל מען האט געוואוסט אז עס איז פאר אידישקייט, און דער רשע האט עס גענומען פאר זיך. אין די זעלבע צייט האט מען אויך מודיע געווען אז מען קען גיין אין ארום שיכון סקווער, די אנדערע שילן, מען קען דארט גיין דאווענען, און עס איז אלעס אין ארדענונג. עס איז אנבעליוועבל. איך וויל אבער פרעגן דעם סקווערע רשע, די אלע שידוכים מיט די אלע עלטערן וואס דו האסט געמאכט א פירוד צווישן זיי און די קינדער זענען געווען האב איך אין דר'ערד איך קען איינעם ער איז געווען א חבר אברהם יצחק מערמלשטיין איז געווען א חבר מיט אונז אין סאטמארע ישיבה ער האט אזוי געהאט מיט סקווער ווי אונז האמער מיט טשערנאבל מ'האט דעם מענטש אין דר'ערד געלייגט מ'האט אים צוגענומען דאס ווייב שפעטער האבן די קינדער נישט מצליח געווען זיי זענען נאכגעלאפן נאכן טאטן און ער איז פון די גרעסטע משפיעים אין ברסלב, און דאס וואס רבי יעקב יוסף האט געהאלטן אז ס'איז כפירה און ס'איז שייגעצ'דיג, אין דעם איז ער געווען, איז ער היינט פון די גרעסטע משפיעים. די גאנצע זאך צעפאלט, ס'איז זיך מתפורר, ס'איז א רשע, ער קען נישט אנהאלטן זיין סטאלינשאפט, און איך וויל פארשטיין, מ'האט גענומען דעם מענטש ראטענבערג, מ'האט אים געמאכט פאר א קריפל, ער איז קריפלד פאר לייף, ער האט באקומען טאקע אפאר מיליאן דאלער, באט הי איז קריפלד פאר לייף, ער האט מיר אמאל געזאגט איך קען נישט קומען יעצט אויף פרידוואלד, ווייל איך קען נישט גיין אין די זון ווייל ס'איז צו הייס, ווייל די שטיקלעך מ'האט דאך אים אנגענייט, מ'האט אראפגענומען פון איין פלאץ סקין גרעפטינג מ'האט עס ארויפגעלייגט אויף א צווייט פלאץ, ס'איז צו ווייעך און ס'קען זיך אויפלאזן, סאו דער נעבעך ראטענבערג מוז ליידן, און דו רשע דו העסט ארויסגיין א הירא, האלטן אין איין איבערגעבן דעם רעבנ'ס שמוץ אויף דעם רעבן, ווי קודנט גיוו א הוט אויף דעם רעבן, ער איז בין סטאלין, היטלער, א מישלינג, אונז קער מיר נישט צו ער איז געזונט, ער זאל לעבן געזונטערהייט און זעהן זיין דורכפאל, אונז קער מיר נישט ווען ער פייגערט אפ, ער האט אזויפיל רישות געטוהן פאר כלל ישראל אז ס'איז אנבעליוועבל. און כ'וויל זאגן נאך א זאך פאר סקווער, די אלע קפידות דאס איז אויך געווען באלאוני מיט ליגנט, איך וויל דיר זאגן, ער האט חתונה געהאט ר' פיניעלע אוסטילער אויף טשערנאבל, און דארט איז מען געגאנגען מיט ווייסע זאקן, און אין סקווער איז מען נישט געגאנגען, נאר אין שווארצע זאקן האט ער אנגעטוהן בוטס, איר ווייסט די בוטס? די גרעסטע פויערן, די גרעסטע וואס האבן געדרייווט פערד, קיטשערס, די זענען געגאנגען מיט די בוטס, האט ער עס אנגעטוהן ס'זאל אויסזעהן שווארץ און ס'זאל נישט זיין ווייס, און ס'זאל, הי, אזאלעכע מנהגים וואס רבינו אפרים הכהן האט אפילו דאס נישט געקענט אויסרעכענען, אזויפיל באלאני ליגט אינעם חסידות און מ'מוז גיין מיט דעם טאג און נאכט אפילו ווען ס'איז. הייס מען קומט אהיים, אבער גראדע איך הער זאגן דער רבי קלוג, ער זאגט פאר אלע חסידים גייטס אין דר'ערד, ער טוט זיך אויס זיינע שטיוול אינדערהיים און ער גייט מיט שיך, סא עניוועי ברוך השם דער רשע מרושע הייבט אן צו זעהן אז די וועלט איז נישט אזוי ווי מען זאגט הפקר פאר אים, נאר עס קען זיין דאס א פעיק בריוו אויכעט, אלעס קען זיין. יעצט כ'האב געוואלט זאגן אז ער, דער ראביי פון פלארידע, האט נישט געטון אנדערש ווי נחמיה וועבערמאן, ער האט אויך אימפרעגנעטעד איינע פון די מיידלעך און זי איז געפארן אויף אינדיע צו נעמען אן אבארשען. טשארלס היינס האט מיר געוויזן אין זיין אפיס די שריפטן, ער האט מיר געוויזן ווער ס'האט באצאלט די מיידל די טריפ, מ'האט איינגערעדט פארן טאטן אז זי גייט, זי האט געווינען א טריפ אויף איזריעל. און דעם זאג איך פאר די אלע מענטשן, עטס שפילטס ענק ארום מיט הייקלע זאכן, א מענטש מיינט אז ווען ער ענדיגט און ס'קומט ארויס די זרע דעמאלטס קען א פרוי שוואנגער ווערן, ס'איז נישט ריכטיג, ווען ס'ווערט א קישוי אבר און ער איז אין די פרוי'ס אותו מקום, אין די וועדזשיינע, רייסט זיך אמאל אויס א שטיקל טיפה זרע פון זיין גיד, און די קליינע טיפה זרע דאס איז ממש כמעט ווי יש מאין, ס'איז אזוי קליין ווי די שפיץ פון א נאדל וואס מ'נייט. די טיפה זרע הייבט אן ארויפצוגיין אין די פרוי צו די יוטערוס, ס'איז דא אזא כח המושך וואס דער אייבערשטער האט אזוי באשאפן, ס'איז אנבעליוועבל, און דאס ציט עס אריין ביז זי ווערט אימפרעגנעטעד, ס'קען זיין אז ווען ער ענדיגט איז שפריצט ער ארויס זיין זאמען אין די גאס ארויס, אבער זי איז שוין לאנג געווארן שוואנגער, און נאכדעם ווערט עס רציחה, ווייל צו הרג'נען אזא קינד איז מען א רוצח. פאר דעם זאג איך ענק שפילטס ענק נישט ארום סקומט יעצט א זומער איטס א העווי סאמער יו גאנע סטארט פלעיאינג אראונד געימס יו גאנע וויינד אפ אין א לאט אוו האט וואטער און איך זאג אן פאר די מיידלעך אויכעט דאונט פלעי געימס דו קענסט נישט נעיטשער יו דאונט נאו ווען השם וויל דיסייד טו ביקאם א מוסר הי וויל גיוו אווער טו כלל ישראל וואט יור דאינג די גמרא זאגט וואס הייסט עבירה א מענטש טוט א זאך בסתר און טער זאגט עס אויס אין פאבליק און יו דאונט נאו ווען איטס גאנע העפן אז השם וויל גיוו אווער טו די פאבליק, האו איז הי גאנע גיוו איט אווער? דאס ווערן אנגעשוואנגערט וועט נישט זיין קיין נס, ס'וועט זיין נארמאל, אמאל וועט דער חזיר נישט קענען גענוג שנעל ארויסשלעפן דעם שוואנץ אויך נישט, איינמאל דאס געשעהט ווערט א פרעגנענסי דארפסטו טראכטן וואס דו גייסט טון, גייסטו הרג'נען א קינד? גייסטו נעמען די בושות פאר די רעסט אוו יור לייף? גייסטו נעמען קער פון אזא קינד פאר די רעסט אוו יור לייף? עס אויפגעבן פאר אדאפשן, דאס קינד זאל נישט וויסן אז ער איז א איד בכלל, מען וועט אים געבן אין א גוי'אישע שטוב, יו העוו טו סטארט טינקינג, דאונט פלעי וויט סעקס, איטס ווערי ווערי דעינדזשערעס, אויסער דעם וואס ס'האט א גרויסע עבירה אונטער זיך, איז עס ווערי דעינדזשערעס, איז געווען בערך א יאר צוריק איינער וואס האט גענומען א קאנדאם, און אינמיטן האט אים די פרוי געזאגט יו באסטעד די קאנדאם, ווייל זי האט עס געפילט, ס'האט אויפגעפלאצט, האט ער ארויסגענומען זיין אבר שנעל מיטן קאנדאם, און ס'האט אים ארויסגעשפריצט די זאמען, און זי איז געווארן שוואנגער, איטס גאנע העפן. וואס דער אייבערשטער איז א מוסר, ער געבט איבער פאר כלל ישראל און פאר די גויים וואס א מענטש טוט, דאס זאגט די גמרא הייסט עבירה, איינער טוט א זאך בסתר והקדוש ברוך הוא מגלה, ער מסר'ט אויס פאר די גאנצע וועלט, קוק דער חזיר. אין איכה זאגט מען, נביאיך חזו לך שוא ותפל ולא גילו על עונך. ס'איז אין איכה קאפיטל ב' פסוק י"ד, אלעס איז שקר, הערט אויס, איך גיי דא אין די גאס, פרייטאג אינדערפרי גיי איך דא אין די גאס, און הערט וואס איז געשען, הערט א מעשה, איך וויל ענק פארציילן, ס'איז דא ביי כיכר השבת, האב איך געווארט אויף די לייט, און איינער לעבן מיר האט אויך געווארט, ער גייט מיט שיינע אמעריקאנער ברילן, ער זעט אויס אזוי ווי איינער פון די אמעריקאנער, משוגע ווי א בארג, אבער נארמאל נאכשרייען וואלט ער זיך נישט געטרויט, אבער ער איז געשטאנען לעבן מיר האט ער אנגעהויבן, הערט וואס מ'טענה'ט גאנץ ירושלים.

למעשה, איך וועל אים נישט נאכגיין, איך האב אים אין דר'ערד. בקיצור, קומט איינער צו וואס ער שטייט אויך ביי די רעד לייט, און ער זאגט, דו ווייסט ווער יענער איז? זאג איך אים, ס'אינטערעסירט מיך נישט. זאגט ער, ער איז פון משמרת הפופיק דא אין ירושלים. זיי האבן געהאט א מורא'דיגע ירידה, און קיינער הערט זיי שוין נישט אויס, סאפראנאוויטש איז שוין אויסגעוועפט, זיי פלעגן גנב'ענען מיליאנען, היינט קענען זיי נישט, איז במילא. שרייט ער, ס'טוט אים וויי. עניוועי, איך האב מיך נישט געפוילט, איך בין ווייטער געשטאנען, ס'האט זיך געטשענדזשט די לייט, בין איך אריבער די גאס, האט ער מיך אפגעווארט אויף די אנדערע זייט גאס, און ער געזען איך האב געכאפט פיקטשערס מיט א נישט כשר'ן פאון, הייבט ער אן צו שרייען דארט הויעך, אה, ער האט א טריפה'נעם טעלעפאון! זאג איך אים, איינס? כ'האב צוויי! כ'האב דיך אין דר'ערד, איך בין דא אדורכגעגאנגען, איך גיי דא אדורך, כ'בין א דורכגייער, אזוי ווי יעדער נארמאלער מענטש, איך האב גארנישט מיט ענקערע רבנים מיט די אלע באלאוני וואס עטס פארקויפט. נאכדעם הייבט ער אן צו שרייען הויעך ער האט א טריפה'נעם פאון, זאג איך אים זעסט דאס זענען די רבנים מיט נישט מער ווי א פיפיק, ס'איז דא אַכט און דרײַסיק רבנים וואס האבן אונטערגעשריבן א חרם קעגן מיר, טייערע איד, פרעג יעדן איינעם פארוואס ער האט אונטערגעשריבן, וועט יעדער דיר זאגן אן אנדערן טעם, דעם אמת'ן טעם, ווייל ס'איז געווען א שייגעץ יצחק שטערן האט זיך געמוטשעט, דאס וועט דיר קיינער נישט זאגן, די רבנים וואס האבן נישט אונטערגעשריבן האבן מיר פארציילט וואס דא איז פארגעגאנגען, סא איך בין נישט קלאר יעצט אין די גאנצע זאך. יעדער שרייבט אונטער, קיינער ווייסט נישט פארוואס ער האט אונטערגעשריבן. די זעלבע אויכעט, ער שרייט איך בין א מנוול, מיינט ער דאך מן הסתם דעם האטליין. למעשה האט ער אנגעהויבן מיך צו רודף'ן מיט אן אנדערע זאך, ער האט א טריפה'נעם פאון. דאס איז וואס דא איז איז געשען, און דאס האט מען ברוך השם עוקר מן השורש געווען. ער איז צעפידלט. מען האט געזען אויף מיר איז ער צעפידלט און ער האט זיך שוין נישט געטראפן דאס פלאץ מער ווייל קיינער האט נישט געהאלטן ער איז גערעכט די דעת הקהל איז מער נישט מיט זיי. ס'שטייט אין ירושלמי מסכת פאה, פרק ז', אם הלכה רופפת בידך, אויב די הלכה איז שוואך אין דיין האנט דו ווייסט נישט וויאזוי צו פסק'נען, פוק חזי, גיי ארויס און זע, מאי עמא דבר, וויאזוי כלל ישראל פירט זיך. זיי נישט משנה סדרי בראשית, גמרא זאגט אויף א פלאץ וועגן דעם זענען מנהגים זייער חשוב, ווייל א פרוי וואס האט אירע מנהגים האט עס געזען אדער ביי איר טאטן, אדער זי האט עס געזען ביי איר זיידן, עס איז נישט געבוירן געווארן נייע מנהגים, עס האט א סיבה, עס האט א השתלשלות. דאס די קבלה וואס אונז האמער אז יעדער איינער וואס איז שרייט אונז נאך איז א חזיר א מנוול, דאס האלט אויס על פי גמרא ווייל עס איז דא א חזקה, נאך דריי מאל איז א חזקה, ווער עס האט נאכגעשריגן איז. געווען א ביסל פארכאפט סאם האו אר די אדער, אדער א משפחה זיינע איז געווען פארכאפט און ער האט זיך געוואלט פראטעקטן, אבער לאמיר עס צעלייגן די זאך אויף קליין געלט. ברוך מרדכי לעבאוויטש איז דאך געווען זיכער א חזיר, איך מיין אזא מנוול ווי ער איז דאך נישט געווען דאס גלייך יעדער, איך האב אנגעהויבן די מלחמה מיט די קעגן די חזירים, יעדער צוגעקומען האסט געהערט פון קאמארנער רבי'ן? זאג איך אים יא, דאס איז דער ערשטער וואס איז אויף מיין ליסט, און ס'דא דאס. זיין ברודער נפתלי. דער מיט די בארד, דער לאנג ביז צום בעלי באטן, מאכט זיך אזא פרומער, אזא ערליכער, א גאנצער צדיק. דער שייגעץ האט געשריבן דעם רבינ'ס תורות, און ער איז א גאנצער צולייגער. זיינע קינדער וואס זענען נעפיוס פון ברוך מאטכין זענען געגאנגען, זיי האבן געמאכט א ווער אבאוטס פון נחום, און דארט אריין געשריבן וויפיל שיקסעס כ'האב אין אוקריינע, און וויפיל שרצים כ'האב איבעראל. אזוי מיס צו באשרייבן א מענטש, כ'מיין ס'איז שוין געווען אזוי מיס אז כ'האב שוין געלאכט. פארשטייסט? ברוך מאטכע איז דער צדיק. ווער ס'האט זיך אויף אים פארלייגט דארף מען יענעם אראפברענגען אויפן ארגסטן אופן. און איך, ווער אבאוטס פון נחום? יא, איך פלעג פארן אויף אוקריינע מיט מסירות נפש בויען מקווה'ס אז ס'נישט געווען ווער ס'זאל טוהן, ווייל יעדער רב האט געפרעגט און וויפיל צאלט מען? האב איך געזאגט מ'צאלט גארנישט דארפסט נאך צולייגן געלט אויך. איך בין יעצט דא אין ארץ ישראל, איינע פון די רייכסטע קהילות וואס ס'איז דא, אידן זענען געקומען פון פראנקרייך מיט מיליאנען, זיי ווילן מאכן גאלד פלעיטעד טיילס פון די פרויען מקווה. ס'זאל צוציען פרויען, און דעסטוועגן דאך האב איך נישט גענומען פון זיי קיין געלט. געלט? נאו וועי! איך בין א שותף אין די מקווה. יעדע אידישע טאכטער וואס איז זיך טובל'ען, איז גייט עס אויך צו מיין קרעדיט. א סוירטן אמאונט, אוודאי. זיי געבן דאך דאס געלט. סאו ווי גרעסער דער חזיר איז, אלס גרעסער שרייט ער. ברוך מרדכי'ס נעפיוס האבן געמאכט א גאנצן בלאג וועראבאוטס פון נחום. די משוגענער די. איך האב נישט געזאגט ברוך מרדכי האט מיך געטאטשט. איך בין נישט געשטאנען אויפן סטענד קעגן ברוך מרדכי. דו האסט עס געדארפט מאכן קעגן די וואס האבן געזאגט ברוך מרדכי האט זיי געטאטשט, און דעמאלטס האסטו מסתם פיר פינף טויזנט קינדער, נישט דא איין קינד אין מונקאטש וואס איז ארויס ריין פון דעם חזיר. און דאס איז די סאקמערע קאקמערע וועג, אזוי האט מען אויסגעלערנט אז מען זאל זיך שלאגן, מיט ליגנט מיט שקר און בלאף ווער ס'קען שרייען העכער, און היינט ליידער שריי איך דאס העכסטע, ווייל ווי דו'סט טרעפן אפאר קינדער זיצן און זאגן יא מיך האט מען אויך מטמא געווען. סאו ירושלים פירסט מעיק אפ יור מיינד וואס דו האסט קעגן מיר, פארוואס איך הייס א חזיר א מנוול, איך בין מטמא גאנץ ירושלים, זאג מיר וויאזוי. שוין. נאכדעם בין איך אריינגעגאנגען דא קעגן איבער דא א סטאר וואס ער פארקויפט לכבוד שבת עסן בין איך געגאנגען קויפן עפעס. זאגט מיר איינער, אה מיט דעם האסטו אנגעהויבן? דו ווייסט ווער ער איז? זאג איך, עס אינטערעסירט מיך נישט. זאגט ער, ער איז דער גרעסטער מנוול. דו האסט גערעדט אמאל וועגן א מקווה, איך האב נישט געוואוסט אז ס'איז אמת, מען האט מיר געזאגט אז איך האב גערעדט וועגן א מקווה אין ארנשטיין, און די דריי חזירים זענען, מען האט זיי אוועקגעפאטערט פון דארטן, ווייל די רבנים האבן זיך אריינגעלייגט דערין, זיי האבן געזען אז ס'איז אמת. זאגט ער, ער איז איינער פון די דריי חזירים וואס זענען געזעסן אין די מקווה יעדן טאג, יעדן שבת, א האלבן שבת ביים דאווענען, און ער האט געשריגן ער איז משמרת הצניעות. סאו דאס איז ביי אונז שוין קלאר. ווער ס'שרייט נאך איז פשוט דער חזיר, ער וויל זיך פראטעקטן, און מ'זאגט אויף עברית אז התקפה איז הגנה, צו אטאקירן יענעם דאס איז די בעסטע זאך, און דאס וואס מ'גייט יעצט טון אין ארץ ישראל אויכעט, למעשה ארץ ישראל איז דא טויזענטער מיסילס וואס זיי פעיסן ביי די אראבער קעגן ארץ ישראל, זיי וועלן מוזן אריינגיין אין פאלעסטיין און אויסקלינען דאס גאנצע פלאץ נאך פאר מ'הייבט אן צו שיסן אויף זיי, ווייל זיי האבן נישט גענוג ווידערשטאנד אפצושטעלן די אלע מיסילס, אמעריקע אין נארט קאריע וועט אויך אזוי טון. ווייל זיי זאגן אז נארט קאריע האט טויזענטער מיסילס פעיסינג אלע נאטא עלייס, ממילא קען מען קיינעם נישט לאזן אינדרויסן. איין שיינע טאג וועסטו הערן אמעריקע איז אריין און זיי האבן אראפגעלאזט אן אטאם באמבע, אדער האבן זיי אים געכאפט אזוי ווי בין לאדין דעם הער, דעם משוגענעם דער פירער פון נארט קאריע. שוין, יעצט זעמיר געגאנגען ווייטער. יעצט דער איד. האט א גאנצע טענה, דאס איז זאליקא'ס חברה, האט א גאנצע טענה צו ליצמאן, אז ליצמאן האט געמאכט א שבע ברכות און ער האט איינגעלאדענט דארטן זיין פרענד ביבי נתניהו, און זיי זאגן אז מען טאר טאקע נישט ליינען דעם צייטונג המבשר, ווייל דאס איז א לינקער צייטונג, און אויך דער המבשר האט געזאגט אז ס'איז נישט דא קיין חוק הגיוס, ס'איז אלץ באלאוני מיט בלאף, שוין. דער מבשר האט אויך געשריבן אפאר טעג נאכדעם וואס ליגנט אלעס איז און ס'איז דא מנהיגים אין ארץ ישראל און מ'דארף זיי לאזן זיי זאלן פירן און נישט זאגן ליגנט, עניוועי, און זיי האבן אויך אריינגעשטעלט די מחאה פון זקני ירושלים קעגן דעם צייטונג, ס'איז אין גאנץ ירושלים אויסגעדרוקט. יעצט איך האב נאר געוואלט וויסן איין זאך, איך נעם נישט קיין צדדים ביקאוז די אלע זאכן איז מיר נישט אינטערעסאנט, דאס האט נישט צו טון מיט אפהיטן קינדער, איך וויל נאר פרעגן א זאך, ווען משה טעראריסט אבות המוסרים האט געוואלט מאכן אין ניו יארק אז ער זאל באקומען א לייסענס אז ער זאל קענען אנפלאנצן מאריוואנע פאר מעדיקעל פורפעסעס, מיט וועם איז ער געגאנגען צום טיש? מיט די אגודה? מיט ליצמאן? ס'איז געווען אין אלע צייטונגען ווער זיינע פארראנערס זענען געווען. ס'הייסט דאס אלעס האט מען געמעגט, פארוואס? ווייל דא מאך איך פרנסה. ס'הייסט פרנסה מעג מען מאכן עט עני פרייז עני קאסט, ס'אינטערעסירט קיינעם נישט, אבער צו זיצן אינדערהיים אויף מיליאנער דאלער און גנב'נען פונעם עולם און טוהן כל דבר אסור, אבער ס'קומט יענעם צו באגראבן בין איך א מענטש יעדן איינעם צו באגראבן, דאס איז אונזער פראבלעם. וועגן דעם האט קיינער היינט נישט קיין דרך ארץ פאר רבנים און פאר רעבעס, מען האט נישט דרך ארץ פאר קיין שום בריוון וואס רבנים און רעבעס שרייבן, ווייל ס'איז א דזשאוק, יעדער ווייסט ס'איז דא עפעס א משוגענער וואס האט אנגעדרייט און דער רב האט געהאט מורא האט ער געמוזט אונטערשרייבן. ס'הייסט אנפלאנצן מאראוואנע מעג מען נוצן ליצמן ווייל ער איז געווען, ער איז, דעמאלטס איז ער געווען שוין דער שר פון בריאות, פון געזונטהייט, און צו נוצן די אנדערע זאכן אז ליצמאן דארף האבן דעם ראש ממשלה ביבי נתניהו, ער מוז אים געבן רעספעקט ווייל ער איז א שר ביי אים צו כדומה, דאס טאר מען נישט, דעמאלטס ווערט שוין יעדער משוגע. רבותי לאמיר ווערן נארמאל, די יוגנט לאכט פון ענק, איך בין דער קליפת נוגה, איך בין צווישן די קדושה און צווישן די טומאה, איך שטיי אינמיטן. איך זעה אויף ביידע זייטן די קדושה רעד איך פון די היינטיגע יוגנט וואוילע יונגעלייט וואס זיי ווילן אויפהאדעווען וואוילע ערליכע שטובער די טומאה איז סאטמאר פאפא די אלע וואס האבן גע'גנב'עט געלט און זיי לאזן אריין אז מען זאל לערנען צוויי וועגן וויאזוי די וועלט האט זיך באשאפן און זיי נעמען אראפ ווען מען קומט אינספעקטן נעמען זיי אראפ די אלע טאוולען אז דער אייבישטער האט באשאפן די וועלט. דאס זענען די טומאה, קליפת הטומאה, זיי האבן אראפגעברענגט אידישקייט אויפן נידריגסטן אופן. איך שטיי אינמיטן, איך בין גשר נוגה, איך זע וואס טוט זיך דא, איך זע וואס טוט זיך דא, און איך זע אז די יוגנט לאכט פון אלעם, זיי לאכן פון אלעם, און צו מיר אזוי אנגיין אסאך און זיי לאכן פונעם חומש אויך חלילה, ס'איז א דזשאוק געווארן. און די אלטע די פארגלייבטע די בהמות די וואס מען האט איינגערעדט אינעם רעבן זכרונו לברכה'ס צייט און מען האט דערציילט מעשות שלמה יאנקל איז ארום געגאנגען באקן מעשות נאך א מזל כי לקח אותו אלוקים ווען נישט וואלט נאך געווען זיבעצן ספרים פון רעבן ס'איז דא ערליכע תלמידים פון רעבן זאגן ער האט באשאפן א נייעם רעבן ס'איז בכלל נישט געווען די רעבע און דאס אלעס מעג מען מען מעג אלעס טוהן די אלע שייגעץ שטיק, נאר איין זאך אז טאמער יצחק שטערן ווערט משוגע און ער פארדרייט דעם עולם דעם קאפ איז יעדער רב באמאכט זיך פאר אים און זעמער נישט מחיוב פון דעם צו ליידן, האט דער רב גאטס און ער קען שטיין אויף זיין פאזישן איז גוט, און טאמער נישט גלייב מיר אים גארנישט וואס ער זאגט, א שקר מיט ליגנט מיט שטותים. יעצט, שרול האגער פון ארץ ישראל איז אביסל בארירט, ער אייביג בארירט געווען. כ'האב ענק געזאגט ער דער בהמה, האט ער יעצט געזאגט יעדער זאל זאגן תהלים פאר וויזשניצער רבי'ן קאפיטל ס"א וואס דארט שטייט ימים על ימי מלך תוסיף שנותיו כמו דור ודור, זאגט ער נישט אז ער יעצט געווארן מער קראנקער צו וואס, ער ס'איז נאר אזוי אז מען דארף אים ווי מ'זאגט. ט, אינזין האבן ווייל דער דור דארף אים זייער שטארק האבן, און אן אים וועט דער דור נישט קענען ווי מען זאגט האבן קיין קיום. און האט אויך געבעטן אז ווער ס'לערנט שעות רציפות זאל עס אריינשיקן פאר ר' מאטעלע'ן אויכעט, ווייל ס'איז זייער גוט, כאילו ער קען זעהן, ער האט דאך שוין נעבעך השגה נא, ער קען נישט זעהן, ער ווייסט נישט.

געזאגט, אז ער האט דערציילט ווי ווייט זיין טאטע דער ישועות משה, דעם וועם ער האט נישט געקענט, איך מיין ארויסגעשטויסן ווי א הונט, האט געהאט א נאנטקייט צו דעם ברודער, דאס טייטש צום ר' מאטעלע'ן, און אויכעט צו ר' אידעלע פון דזשיקוב, און אלע זיי האבן געהאט איין שטרעבן, זאלן גרויס מאכן תורה און חסידות אין ירושלים. זאג שרול, ביז יעצט האב איך געזאגט ביסט א פערד, יעצט זאג איך ביסט נישט קיין פערד, ביסט ממש א מענטל קעיס. דיין טאטע האט געהאט א ליבשאפט צו ר' מאטעלע, זיי האבן זיך געהארגעט און געשלאגן טאג און נאכט, ווען ר' מאטעלע פלעגט קומען אויף ראש השנה ווייל ער האט געהאלטן מען מוז זיין ביים צדיק הדור ראש השנה, ביסטו, איז ר' משה'לע משוגע געווארן, ווייל ער האט געמיינט ער וועט כאפן דא אפאר חסידים, ער איז אים נאכגעגאנגען און נאכגעשריגן און ר' מאטעלע האט געזאגט. פארן עולם אז זיי זאלן זיך ביי ליינען נישט אויפשטעלן, ווייל רבי ישראל'טשע האט געהאלטן מ'דארף זיך נישט אויפשטעלן, האט ער זיך גענומען שרייען הויעך, האט מוישע'לע אים געשיקט מעסעדזשעס, וואס האסטו דא צו פארדרייען א קאפ, פאר דיר צוריק אויף מאנסי, ס'איז געווען אזא ידידות, האהא, די לצים זאגן אזוי, זיי זאגן, איך האב דיך אזוי ליב ווי איך האב ליב מיין אייגענעם ברודער, דאס איז געווען די סלאוגן אין וויזשניץ, פיינט, שנאת מוות. און ר' אידעלע האראוויץ די דזשיקעווער רבי. געווען זייער א געלונגענער מענטש, און ממש א געלונגענער מענטש, און ר' מוישעלע האט אים אויפגעגעסן די יארן ער זאל נישט קענען קומען וואוינען אויף וויזשניץ, שפעטער האט ער געוואוינט אין ירושלים אליינס, ער האט געהאט א קראנקע פרוי, זי איז געווארן אויסגעוועפט, און נאכדעם איז יצא מה שיצא, ביז ער איז נעבעך געמוזט אוועק פארן אויף לונדון, די אלע זאכן ווייס מיר אונז, און יעצט גייסטו זאגן אז זיי האבן זיך ליב געהאט, איך וויל דיר זאגן, אויב דו ווילסט אז יעדער זאל זיך אזוי ליב האבן ווי זיי האבן זיך ליב געהאט, זעמער אויף גרויסע צרות, רעד בעסער. נישט. ביסט ממש ביסט א חסר דעה געווארן. דארף זיך לערנען דער קעניג סאלאמאן פון סאודי אראביע האט יעצט נישט אריין גענומען זיין זון ער זאל זיין די נעקסטע קרוין פרינץ ער האט אריין גענומען א נעפיו ווייל ער האט געוויסט אז יענער וועט עס קענען בעסער פירן ביי אונז איז נישט דא די זאכן דו פארשטייסט ביי אונז איז נישט דא די זאכן ביי אונז מוז דער זון איבער נעמען דער רבי לאזט איבער צוואה אז די פיזשאמעס זאלן אנטון דער זון איי דער זון איז נישט ראוי

אז ס'איז דא איינער וואס ער האט געהאט אזא צייטונג פון עדס, האט מען געמאכט דארטן עדס, מ'האט מפרסם געווען עדס, אזוי ווי יעדע צייטונג האט, צום סוף איז דא אזעלכע עדס. קיצור, ער איז פון די חרדים און ער האט געהאט חרדישע ווייבלעך און פיר פרויען זאגן אז ער האט געוואוינט מיט איר בכח, באונס. כ'וויל דערפון רעדן אביסל, ווייל איך וויל זאגן פאר די אלע יונגע ווייבלעך, און די היימישע ווייבלעך, ווען עטס גייטס ארויס ארבעטן, עטס דארפטס פארשטיין אז ער ווייסט, יעדער באלעבאס ווייסט, דעט יו פיפל אר מעסד אפ, וויי? אויב וועט עטס קומען פאראויס, זענט עטס אויף צרות. זענט עטס אויף צרות? קודם דער מאן וועט ענק איבערלאזן, ס'עט זיין א מלחמה אין שטוב, מ'עט לויפן צו די רבנים, מ'עט ענק לייגן אין חרם, סאו בעסיקלי איינער וויל אטעקן איינעם זאל ער אטעקן א היימישע פרוי, הי העז נאטינג טו לוז, עכ"פ אזוי געווען ביז יעצט, היינט ברוך השם טוישט זיך עס ווייל קיינער האט נישט קיין מורא מער, ס'דא דאס ווייבל וואס האט געשפרינגען, די האראוויץ איז די תגובות וואס. פרויען האבן אריינגעשריבן, איז שרייבן זיי זי איז א משוגענע, ס'איז דא חרדישע פרויען וואס האבן דורך געגאנגען די זעלבע, קען זיין מ'האט זיי גערעיפט, קען זיין זיי האבן געוואלט וואוינען, איט מעיקס נאו דיפרענס, עט די ענד אוו די דעי יור לייף העז טו גאו אן, נישט מיט דיין מאן, טו דיך גט'ן, באט יור סטיל א יומען ביאינג, קענסט נאכאמאל חתונה האבן, קענסט אויף ברענגען דיינע קינדער, קענסט זעהן נחת פון די קינדער וואס דו האסט אראפ געברענגט אויף די וועלט, דאונט טינק דעט איף יו לוז יור האזבענד די לייף איז אווער.

קיינער האט זיך נישט דערשראקן, מען קען שוין היינט די מעשות, און מען איז געקומען פאראויס. די וואך האט דער דזשאדזש געזאגט אז מען זאל ארויסגעבן זיין נאמען, ס'זאלן קומען נאך פרויען פאראויס, ווייל ער זעט אז ס'איז א חורבן, ער הייסט מאסי בן דוד, דערווייל איז דא פיר פון זיינע ארבייטערס די פרומע וואס ער האט א לאנגע צייט געהאט מיט זיי סעקס, אין זיין משרד הפירסום, יעצט ער איז אויכעט. שטעל דיר פאר א פירער, ער איז א מנהל פון א מיידל סקול, שטעל דיר פאר ווי מען האלט פון א היימישן חינוך אין אלעד, נישט אילת מיט א עין נאר אלעד, דאס איז לעבן בני ברק, שטעל דיר פאר ווי מען האלט מיר יעצט ווען מען האט אים איינגעזעצט, די פרויען וואס זענען געקומען קעגן אים רעדן דא נישט פון איינמאל, זיי זאגן צענדליגע מאל האט ער זיי גערעיפט מיט כח. ווייסט דאך, זי מיינט דאך, זי קוקט ארויס אויף זיין געלט, מיינט זי דאך אז זי מוז זיך לאזן רייטן, די טיפש די, אז עטס נישט ארבעטן א טאג נעמט ער דאך אראפ די געלט, ס'איז דאך דיין ארבעט וואס דארטן ליגט אין די געלט. יעצט, ער שרייבט דא אז וויאזוי איז ער צוגעקומען צו די פרויען, און איך וויל אלע פרויען זאלן דאס הערן, ווייל זייער אסאך מיידלעך האבן יעצט געגרעדזשועט און זיי גייען זוכן דזשאבס,

ווען ער האט צום משפיל ווען דעי פעלט יוסלעס און אז מען פילט יוסלעס, נאכדעם געט ער זיי א האג און זאגן אוי איי לאוו יו, וואס איז דאס א פאלשקייט? און אסאך מאל אינמיטן די השפלה פלעגט ער זיי אנכאפן און מתקיף זיין, הי יוזט טו האג דעם און טוהן אלע מיסע זאכן, און אסאך מאל פלעגט ער זיי אפילו נעמען אין אפיס אין געוויסע פלעצער און דארט האט ער נאך מער זיי מתקיף געווען, גערעדט מיט זיי שטרענג, בקיצור. אסאך מאל פלעגט ער זיי אהיימשיקן און געזאגט ליסן, טודעי יור דזשאב איז אווער. און זי האָט זיך געפֿרייט, זי גייט אַהיים. ער האָט דאָך אָבער געוווּסט, אַז דער מאַן איז נישט אין דער היים, איז ער נאָכגעפֿאָרן. נאָך דעם, ווען ער האָט געזען, ער האָט אָנגערעדט אַזוי פֿיל פֿרויען, פֿיר איז דאָ, וואָס זענען אַרויסגעקומען, האָט ער זיי געזאָגט, איך וויל דיר עפּעס זאָגן. טאָמער עט עטס פֿאַר איינעם פֿאַרציילן, על איך פֿאַרציילן פֿאַר ענקערע מענער. איך ווייס דאָך שוין, ווי אַזוי ענקער הויז זעט אויס. איך ווייס אַלעס. איך וועל זאָגן, ליסען, ס'איז געווען קאָנסענט, און זיי האָבן געוואָלט מיט מיר וואוינען. און במילא, עט עטס ווערן פֿאַרשעמט. כ'על אויך פארציילן פאר אלע רבנים וועט מען ענק ארויסווארפן פון די קהילה, שאד זיי האבן אים נישט געזאגט, מ'האט ארויסגעווארפן נחום ראזענבערג אויכעט און ער לאכט פון די קהילה, ס'איז דא היינט קהילות? ס'איז דא היינט רבנים? ס'איז דא נואפים? אן איין און פערציג יעריגער רב האט אנגעשוואנגערט א מיידל פון צוועלף א משפחה זיינע? וואט א דזשאוק! רבנים איז דא? יעצט די משטרה די פאליס האבן איבער געגעבן אז פון די אלע עדות וואס זיי האבן געוואי געווען זעהן זיי אז ער איז געווען א מוראדיגער כיטרישער יונג און ער האט געוויסט ווי אזוי אריין צו גיין אריין צו פארן און אריין צו פליקן און נאכדעם צו סטראשען און מען האלט אין איין פארלענגערן נאך א וואך און נאך א וואך פארוואס פארלענגערט מען ווייל ס'קומען נאך פרויען. ער'ז געווען א חיה פון וואלד. יעצט זיין לויער איז מכחיש אלעס. די דזשאוק נאמבער ביי אונז איז וועלכע נאמבער? כ'האב שוין פארגעסן. דרײַ טויזנט פֿיר הונדערט און איין און פֿערציק און א האלב. דער לייצען. ער זאגט ער האט קיינמאל נישט געטאטשט קיינעם און זיי ווילן פשוט ארויסנעמען געלט פון אים. אונז קענען מיר דאך די דזשאוקס. דא ענדיגט זיך דער ערשטער חלק און זייטס מוחל און גייטס צום צווייטן חלק.